איי וואס קאמפליטלי דרעינד עז א פערענט. האו דיד יו קאם אפ וויט די נעים? איי וואס נערוועס.
וואס?
ער גייט פארציילן וואס ער האט צו פארציילן.
ווי העד טווענטי פאר האנדרעט פיפל. קען זיין ער גייט נאך אלץ גיין מיט שמאלע הויזן פורפל זאקן. הו אר יו טו טעל מי וואט טו דו. הו?
טאטי האט ארויסגעווארפן יענקי. איז דאס א זאך וואס א טאטע מעג אזוי טראכטן? ער קומט אריין אין די קאר ער רייכערט שוין די אי סיג. האו?
האו יו גראו פראם העווינג דיס טשילדרען.
די בלאו טיעם אה!
די בלאו טיעם! די בלאו טיעם. וואס טוט די בלאו טיעם? כ'האב נישט קיין אנונג. ער האט הייזער.
חיים האט הייזער, עקזעקטלי. אויך די זעלבע זאך ווי חיים, אקעי. חיים האט הייזער אין די געגענטער פון לעיקוואד און ארום. עני טיים וואס עני וואן וויל קויפן א הויז און דארף א גוטע פרייז, אדער ער וויל פארקויפן זיין הויז פאר די בעסטע פרייז, ס'מיין

וואס איז אויסגעקומען איז אז ער האט אריזאנע, מיאמי, ער האט אסאך אנדערע לאקעישאנס, ניו יארק, ניו דזשערסי, און מענטשן זענען געווען לייק דו קענסט נישט ארויפלייגן אויף פלארידע קאושער ווילאס דיין ניו יארק הייזער, ס'מאכט נישט קיין סענס, און אויך נישט אויף דיין לעיקוואד הויז, סאו ער איז געווען אין אזא סיטואישן לייק וואס טו איך, האט ער דיסיידעד ער גייט מאכן א וועבסייט לאקזשערי קאושער ווילאס, און לאקזשערי קאושער ווילאס איז די אמברעלא ברענד וואס נעמט אריין אלע. הייזער פון אלע אידישע געגענטער און וואקעישאן פלעצער סאו מען טייפט אריין וואס די אידן קען פלאץ גיין. און ס'פילטערט ביי די ביי די לאקעישאן?
יא, און די קענסט דארט זעהן אלע זיינע הייזער אויף איין וועבסייט, און עני טיים די דארפסט א קאושער וואקעישאן רענטעל, טאפ נאטש, בעסטע קוואליטי, לאקזשערי קאושער ווילאס, נאך א מזל משה דו האסט נישט געבעטן א מעשה, ווייל טאמער יא וואלט עס געווען זייער לאנג ביז מען קומט אן צו די. יא, קענסט מיר זאגן א מעשה? פון אים קענסטו יא זאגן א מעשה. יא אוודאי שור. לעצטע וואך האבן אונז געהאט א בר מצוה אין פלארידע.
יא.
און כ'האב געדארפט האבן א אפארטמענט ווי איינצושטיין בשעת אונז זעמיר דארט געווען. און ווער האט ארויסגעהאלפן די מצב. ווען מען קומט אן קיין פלארידע אבוויעסלי קומט מען אן צו לאקזשערי קאושער ווילאס, ווייל זיי האבן די בעסטע און די שענסטע לאקזשערי ווילאס אויפן מארקעט וואס איז כשר. Wow! דאס איז שיין! יאפ, מ'דארף זיך צוגעוויינען צו זיין א עושר, יו נאו, ס'אבאוט טיים. מאך מיך ווערט א ביליאן דאלער. וואס א ביליאן? פיר. מארגן גוט מארגן. ס'איז א פרישע טאג. מורדיגע נאכט געווען.
אונז גיימער זייער שיין.
טענק יו לאקזשערי קאושער ווילעס פארן צושטעלן אזא הערליכע פלאץ סאו.
לאקזשערי קאושער ווילעס.
די בעסט.
יא. און די בלאו טיעם אויכעט.
די בלאו טיעם איז די בעסט. די בלאו טיעם. יעצט גיימער אריין צו די עפיסאוד, און היינט האבן אונז א עכטע חשובע געסט. ער האט אסאך צו פארציילן, איך גיי נישט האבן צו אסאך וואס צוצולייגן, ווייל ער גייט פארציילן וואס ער האט צו פארציילן, כ'מיין אסאך מענטשן גייען זיין זייער אינספייערט פון די עפיסאד, און וועגן דעם האבן אונז אים ארויפגעברענגט, ער הייסט ר' גדליה מילער, ער האט א ארגאניזעישן וואס הייסט קשר נפשי. קשר נפשי. און אונז ווילן וויסן וואס איז קשר נפשי, וואס קשר נפשי טוט, און ווי אזוי האסטו עס אנגעהויבן?
סאו בעסיקלי מ'האט אנגעהויבן טו טאוזנט ענד סעווענטין האבן אונז זיך געטראפן נאך אפאר יאר זיין אינוואלווד עז עלטערן, עטליכע עלטערן צוזאמען, אין די זעלבע אין די זעלבע פרשה פון דילן מיט קינדער אוף די דרך. עלטערן רופן מיך אן, איים ארעדי אין מיי פיפטיס, איך האב שוין חתונה געמאכט זיבן קינדער, און נאו איי העוו ען עלעווען יער אולד אר טוועלוו יער אולד,

און אז איינער קומט אויף שבת העלפט עס זיי, און די טאקע מעדזשאריטי אוו די פיפעל וואס גייען זיך טרעפן אין אזא שבת זענען עלטערן וואס האבן קינדער אוף די דרך, ווייל ס'נעמט אסאך מאל זייער אסאך כוחות, שעים, גילט, עז א פערענט, ווי קען עס זיין אז איך האב אזא קינד, זיי מיינען אז עפעס זיי זענען בעל בית און זיי אונען די קינדער, אדער די פיקטשער פון זייער נחת מאשין ווי זיי האבן עס אויסגעשטעלט זעהט נישט אזוי אויס ווייל די ערשטע זעקס יאר, אכט יאר, צען יאר, אלע קינדער זענען געגאנגען די זעלבע אוטפיטס, מיט די זעלבע קרייזלדיגע פאות, און געגאנגען די זעלבע סקול און זעלבע מיידל סקול, באט יעצט טרעפט מען זיך אין א פאזישאן וואס זעהט נישט אויס אזוי. סאו טו געט דעם טו קאם טו די שבת טעיקס א לאט אוו כוחות, באט אז דו הערסט אפשר פון א מענטש וואס איז אין די פיפטיס, חתונה געמאכט זיבן קינדער, און נאו דעי העווינג סטראגלינג טשיילד אוו עלעווען טוועלוו טערטין יערס אולד, איך וויל נישט ווארטן אז די קינד זאל אראפגיין פון וועג ער זאל קומען צו אונזער שבת, איך וויל ער זאל קומען יעצט, און זייער אסאך מאל די זאכן וואס ס'פעלט פאר א קינד פארוואס ער איז אראפגעגאנגען פון וועג און אז מען עדרעסט עס יעצט אין די יאנג עידזש קען מען עוואוידן זייער אסאך זאכן, ס'קען זיין ער גייט נאך אלץ גיין ווי מ'זאגט שמאלע הויזן און אפשר פורפל פורפל זאקן אדער כ'ווייס א הודי צו עפעס אנדערש און ער גייט נישט גיין אין די חסידישע חדר וואס דו האסט געוואלט ער זאל גיין. באט ער גייט זיין שומר תורה ומצות און ער גייט האופפולי קיינמאל נישט אראפגיין פון וועג איף ווי דא די ערלי סטעידשעס סאו עוורי טשיילד העז דער און דזשורני וויר נאט אונז זעמיר נישט בעל הבית אויף א טשיילדס דזשורני.
אקעי און די שבת איז בעיסד אויף ס'איז דא ספיטשעס ענטערטעינמענט טעראפיסטס אדער וואס טוט די שבת?
אקעי סאו בעיסיקלי. די שבת איז א לייף אלטערינג עווענט. א מענטש קומט אן דאנערשטאג, נישט אזוי ווי רוב שבתים קומט מען אן, אזוי ווי אונז זעמיר געווען צוזאמען ביי BFG שבת, מען קומט אן פרייטאג נאכמיטאג קוים אריין צו די זמן אריינצולויפן צו הערן א שיינע בעל תפילה מיט א קווייער און געגעסן א גוטע סעודה. אה, ביי די וועי, א שיינע בעל תפילה מיט א קווייער, נו. יא, עקזעקטלי.
סאו מען קומט אן דאנערשטאג נאכמיטאג און. ס'הייבט זיך אן מיט א סעטינג ווי מיר פארשטייען אז עלטערן זענען ניי און זענען נערוועז און זיי האבן מורא מ'וועט זיך זעהן איינע די אנדערע. רוב עלטערן דעי שאו אפ דעי זאגן דו ביסט אויך דא? דו ביסט אויך דא? זיי קומען מיך פרעגן וואס האסטו יענעם געלאזט דא קומען וואס וואס ער האט אויך א פראבלעם? ער איז דאך די טאפ מענטש אין בית מדרש מ'האט געוואלט זיך משדך זיין מיט אים אדער ער איז דער גביר אדער ער איז דער רב ער איז דער אונז האמיר רבנים אונז האמיר מנהלים דארטן אונז האמיר פון אלע מינים דארט און פון אלע וואלקס אוו לייף ווי מען רופט עס, און די יא, ס'איז געמאכט געווארן פאר יעדעם איינעם, סאו צוריק גיין ווי אזוי די שבת איז אויסגעשטעלט, אונזער שבת איז אויסגעשטעלט ווען מען קומט אן דארטן, קריגט מען קודם כל ווי מען זאגט א אינטראדאקשן ביי רבי שמעון ראסל און זיין ווייב, טו געט דעם טו העוו א פילינג אוו וואט טו עקספיריענס טרו אוט די וויקענד, יוזשעלי איז דא א מורא'דיגע גוטע וועלקאם ריסעפשאן אויפגעשטעלט סאו פיפל אר עיבל טו רילעקס, געט יורסעלף קאמפארטעבל, גאו אינטו א קאפעל אוו קאנקארענט סעשאנס, קאנקארענט סעשאנס מיינט ס'איז דא דריי פיר אנדערע סעשאנס די סעים טיים, נאכדעם איז דא א קינאוט, יעדע מאל אנדערע טאפיקס, אמאל איז עס אויף שלום בית, אמאל איז עס וועגן. וועגן פארשטיין די קינדער איינמאל ס'איז געווען גאוינג דיפער, ס'איז געווען מענטשן וואס זענען שוין געווען עקספיריענסד שוין געקומען אמאל, סאו טו געט דעם טו ריעלי אנדערסטענד די טשיילד, האט גענומען דריי סעשאנס טראוט די וויקענד, אלע ביי קינאוטס, קינאוט מיינט ס'איז נישטא עפעס אנדערש יענע צייט, עט נייט יוזשעלי טרייט מען צו האבן סאמטינג לייט, סאו די מענער האבן א קומזיץ און. לעצטע יאר איז רבי קעליש געקומען למשל און געקומען מיט צוויי דריי פון זיינע בחורים זענען געקומען זיי האבן געשפילט גיטאר זיי האבן גערעדט און געשמועסט און אסאך מאל רבי מאטי פראנק קומט און ער שפילט און נישט ער שפילט נישט קיין מוזיק באט בעסיקלי ער פירט א קומזיץ ביינאכט און די פרויען האבן זייער אייגענע זיי האבן געהאט מרים איזריעלי איז א גרויסע סטאר אין ארץ ישראל צו פערפארמען פאר די פרויען דיפרענט איווענטס הפרשת חלה מאכט מען אסאך מאל די ערשטע טאג סאו ווי געט דעם אינטו די מאוד אוו דואינג טינגס טאגעדער ספעשעלי די פרויען וואס זענען. זיי דארפן האבן די טייפ אוו ענווייראמענט. און די נעקסטע טאג אינדערפרי למשל פאר די פרויען זיי האבן ספעשל יאגע און סאמע ארט אנדערע זאכן צו טון צוזאמען מיט זיי אדער רייטינגס און אנדערע זאכן. און נאכדעם די וויקענד פארט בעיסיקלי די סעים איידיע למשל א פרייטאג נאכט סעודה. אונז האבן מיר ספעשל אפגעטיילט מענער און פרויען, נישט נאר פאר צניעות פורפעסעס באט פאר טעראפיוטיק פורפעסעס איז אויכעט וויכטיג, און ס'איז דא מענטשן וואס אינסיסטן זיי דארפן זיצן מיט זייער פעמילי, סאו אונז האבן מיר דאס אויך צוגעשטעלט בעיסד אויף אונזער דעת תורה, באט בעיסיקלי ווי וואנט, ווי אינקארעדזש די ווימען טו סיט אן דער און, ביקאוז דערס טען ווימען טו א טעיבל, און ס'איז דא א מאדערעיטער אויף יעדע טיש, און מ'רופט ס' אמבעסעדער, זיי זענען צוגעגרייט מיט אופען ענדעד קוועשאנס, סאו איט גיבט פיפל א אפערטונעטי צו רעדן. אנפארטשענעטלי ס'דא אסאך פרויען וואס קענען נישט רעדן ווייל זייער מאנס זענען דארט, די מאן איז נישט דארט האבן זיי אפערטונעטי צו רעדן. ווייטער א פרוי גייט זיך נישט אויפמאכן אויב ס'דא אנדערע מענטשן וואס קענען הערן וואס זיי פילן נישט קאמפארטעבל. סאו ווי דאונט העוו סיעטינג ארעינדזשמענטס סאו פיפל קען סיט קאמפארטעבל עמאנגסט דעיר פרענדס. אונז האבן געהאט א מורא'דיגע פאלאווינג פון לעיקוואד, פון וואטערבערי, פון פעסעיק, פון אנדערע געגנטער פון מאנסי, פון מאנראו, פון סקווער, סאו אונז לאזן מיר פון רבנים, פון מחנכים, סאו דעי געט דעיר אפארטוני, ס'איז נישטא קיין א אויבן אן ביי אונז, סאו דעי געט דיס אפארטוניטי טו סיט ווערעווער דעי וואנט. סאו פרייטאג צו נאכטס איז א מורא'דיגע צייט, איז א טו אווער מיעל וויטאוט ספיטשעס יוזשעלי, ענד גיווס דעם אפארטוניטי טו ריעלי ספיעק טו איטש אדער און געט דעט פילינג, און נאכדעם איז איין זאך וואס רוב אנדערע פלעצער האבן נישט די אפארטוניטי, אונז קריגט מען עלטערן ארויף גיין אויבן און רעדן, און אפילו די רבנים וואס רעדן די קינאוטס נאך די סעודה וואס גייט ביז שפעט ביינאכט, ריעלי געטס פיפל טו קאנעקט, טו אנדערסטענד, טו רילעיט טו וואט די פערענטס אר גאוינג טרו. שבת'דיגע דאווענען טרייט מען אויך צו מאכן די דאווענען זאל זיין א דאווענען מיט מיט א בעל תפילה מיט א קווייער מיט מיט ס'זאל נישט זיין א אפגעכאפטע דאווענען, ס'דא פלעצער וואס אסאך פון די שבתים כ'בין געגאנגען צו זיי דאונט רילי פעי אטענשאן דעי דאונט אנדערסטענד די וועליו דעט יעדע מענטש עפעס אנדערש גייט אים כאפן די די שבת, איינעם כאפט אים די שמועסן אינדרויסן זיי ווילן נישט אריינגיין צו דרשות, כ'מיין שוין ס'קומען זיי קענען נישט קיין דרשות דעי דאונט לייק איט.

רעדן מיט עלטערן, פארשטייסט? סאו דעטס האו איט איז, יו נאו. ס'איז ס'איז די קוואליטי אוו די פיפל דעט ווי העוו, און די קוואנטיטי, אונז זעמיר אווערלאודעד מיט רעדנערס, אסאך מענטשן זאגן וואס ברענגסט אזויפיל רעדנערס? עווערי רעדנער רעדט צו איינעם אנדערש. כ'האב עס געטראפן למשל אין זיי יאנצן מעזשביזש פאריאר, מענטשן האבן געוואלט שלומי ערליך זאל קומען. איך האב נישט געוואוסט אז ער איז אזא גרויסע רעדנער, איך האב נישט געוואוסט אז ס'א רעדנער איז,

איף איי קען טעיק די פירסט קאפל וויטש איי ראוט דאון לייק סיקס סעווען אוו דעם, וואס איז געווען די זאך וואס האט אייך געדרייווט צו עפענען דעם ארגאניזעישן? די טרוט אוו די מעטער איז, איך האב נישט געהאט קיין דרייוו צו מאכן קיין ארגאניזעישן, איך האב ליב צו מאכן שבתים,

גיווינג און גיווינג און גיווינג און דואינג און גאואינג און כ'רעד שוין נישט וויפיל געלט ס'האט מיך געקאסט און און און כ'האב נישט געטארט ארבעטן אויך נישט סאו אין א וועי איי ביקעים דואינג דיס פול טיים סאו כ'מיין איינער האט מיך געזאגט גדליה איטס ווערי גוד דעט יו העוו דיס טשעלענדזש און דאס האט מיך געזאגט איז א גרויסע מענטש אין די פיעלד ער'ט גערעדט וועגן זיך זאגט ער מיר ווי אלוועיס געט פרעיזד ענד איטס גוד טו בי האמבל סאו איטס איים עפרעיד אזוי האט ער געזאגט אויף זיך אליין, איף איי וואודענט העוו דיס טשעלענדזש איי וואלד בי עי ווערי ערעגענט פערסאן עי ווערי דזשאדזשמענטעל פערסאן סאו העווינג דיס טשעלענדזש מעיקס יו א האמבל פערסאן ער זאגט צער גידול בנים פיפעל סעי דעי העוו צער גידול בנים נאו יור גידול יו גראו פראם העווינג דיז טשילדרען איף יו דו איט רייט איי מין סאם פיפעל איי דאנט וואנט טו טאלק אבאוט דעם באט

בעיסיקלי טו טרי יערס, טו ענד האלף יערס, ענד איווען דאו ברוך השם איים ווערי גרעיטפול דעט איך בין נישט אין קיין מצב פון דארפן זיך זארגן טווענטי פאר אווערס א דעי ווי איך בין ווי איך גיי וואס כ'טו, האבן מיין סעלפאון אפען שבת און און אלל דיז טינגס דעט פיפל אר דילינג וויט דראגס און אדיקשאן און און קרעיזינעס דעט וויר דילינג וויט אן א דעילי בעיסיס, איך האב פאון קאלס עווערי דעי, סאמטיימס טרי טיימס א דעי און טו טיימס א דעי און טיל מידל די נייט, באט בעיסיקלי די די ווארק דעט פערענטס העוו טו דו. איז ווערי דרעינינג ענד דעי געט זירא סטארס אין די באקעט פאר דעם סעלפס, וואס טוסטו פאר דיך אליין? כ'געהאט א קאפל ביי מיך לעצטע וואך, כ'געדענק נישט ווען ס'איז געווען, מיטוואך דאנערשטאג דינסטאג, כ'האב געפרעגט וואס טוסטו פאר דיך אליין? איי ריעלי דידנט העוו וואט טו ענסער ביקאז כ'האב נישט קיין צייט פאר מיך אליין צו ספענדן, פאר מיך אליין רעד איך צו גיין צו טעראפי צו טינגס דעט איי שוד העוו בען דואינג, קאוד בי איים לעיזי, קאוד בי איים סקעירד, באט די פעקט אוו די מעטער איז. די טרוט אוו די מעטער איז די פערענטס ניד טו בי עיבל טו געט סאמטינג פאר דעם סעלווס סאו ווען איי סטארטעד איט איי מעיד א בארבעקיו אין די בעק יארד ענד איי פיגערט צו געבן מענטשן חיזוק סאו נעטשרעלי איי ביקעים די פארטי פלענער ענד די מענטש זאל טרעפן די רעדנערס און טרעפן די די וועניו ווי עס צו מאכן ענד טו דיזיין איט און טו ברינג עווריטינג דאן און איט דזשאסט העפענד ס'איז נישט געווען קיין ארגאניזעישן ווי העד סעווענטי פייוו פערענטס שאו אפ.

האלב פון איז וועטלענדס, סאו אונז האמיר דיסיידעד מ'גייט צו מאכן, קיינער טאר נישט זען גיין ווייל אונז האמיר נישט קיין קינדער אף די דרך, אונז האמיר נאר ביסלעזשע און ס'איז אלץ אקעי, און ס'זיצט מען אויבן אן, וואטעווער דו ווילסט עס רופן, אונז האמיר גוטע דזשאבס, גוטע ביזנעסעס, דאנט רעטל אוער עפלקארט, יו נאו, לייק וויר אקעי. כ'האב א אינגערמאן זאגט ער גייט נישט גיין די יאר אין די קאנטרי, בייקאז' די קאנטרי גייט אויסגעפונען אז ער האט אזא זין. ער גייט נישט גיין אין די קאנטרי. כ'האב א אינגערמאן, ער לאזט נישט זיין זון קומען אין די ראלי האטעל, וועט ער קומען אין ראלי האטעל גייט יעדער זעהן אז ער האט אזא זון. די פיפל אר ווערי ביזי וויט דעם סעלפס. סאו ווען ווי סטארטעד אוט ווי ווער ווערי סקעירד טו מעיק איט אין א פלעיס ווי פיפל אר גאנא סי אס. סאו ווי מעיד איט אין מאנסי אין מאנטעבעלאו ווער הי העז א פרייוועט ראוד באט טו געט אינטו היז פראפערטי יו גאו טרו די בעק. טרו די וואלד אנצוקומען צו זיין פראפערטי, דעטס האו איט וואס, און דארט האט ער געווען ווי צו פארקן. ווי העד סעווענטי פייוו פיפל, בנציון קלאצקא זאל זיין געזונט, איז געקומען די ערשטע מאל רעדן צו אונז, ענד אנפארטשענעטלי ווי דאונט העוו ווידיא אוו איט, ביקאוז די גיי האט דזשאסט בויט די פראפערטי, הי דידנט איווען נאו האו טו טורן אן די לייטס אין די בעקיארד. סאו טיים גאט דארק ענד הי ספאוק פאר אן אווער, ענד הי ספאוק אבאוט א לאט אוו פערסענאל טינגס, סאו ס'איז גוט ס'איז נישט ארויסגעגאנגען, ענד ווי ריעלייזד ווי העוו סאמטינג גאוינג. כ'האב דעסיידעד איך גיי מאכן א מלוה מלכה, נישט צו מאכן געלט פאר די עלטערן. ברוך השם אברעימי קליין זאל זיין געזונט האט אונז געהאלפן מיט דעם, ער האט געהאט קאנעקשאן מיט באנדא, אברעימי באנדא פון פאמעגרענעט, און אונז האבן באקומען פון זיי די עסן, מיין טאכטער שרי גיבס איז געווען די פארטי פלענער, ענד ווי רענטעד א פלעיס אין טענעפליי אויך אז קיינער זאל אונז נישט זעהן חס ושלום און ס'א מלוה מלכה און מענטשן גייען פרעגן וואס איז דען דארט ענד ווי סטארטעד אף וויטאוט א נעים ווי העד טו האנדרעט פיפטי פערענטס וויי וויי דזשעיקאבסאן ספאוק עט אוער פירסט מלוה מלכה דעט איז אוט דער אשה ששבעתו דעטס וואט הי ספאוק אבאוט די פירסט מלוה מלכה מיט א קומזיץ אפטערווארדס דאן שטערן וואס שפילט ביי אונז איז געווען דער ערשטער פון מקימי געשיקט צו קענען שפילן קיבארד. דאן איז א דאן שטערן איז א צדיק ער טוט די אלע. יא ער איז געקומען צו מעזשביזש ער קומט יעצט ארץ ישראל סאו בעסיקלי דעס איז האו ווי סטארטעד און ווען איך האב געזאגט מגייט מאכן א שבת סאו אבי פישאף סעד יא האנדרעט פערענטס איטש אר גאנא גיוו יו האנדרעט דאלערס יו גאנא געט טען טאוזענט דאלערס האו יו מעיקינג א שבת סאו דעטס פאר מי טו פיגער אוט. סאו ווי העד נאו פאנדינג, נאו נעים, ווי סטיל דאונט העוו א נעים עז פאר עז ביאינג ליגעלי לייסענסד טו טעיק גאווערמענט פאנדינג, וויער נאט גאווערמענט פאנדעד אר גאווערמענט קאנטראלד ברוך השם, סאו דארף איך מיך נישט זארגן צו האכל אדער אנדערע גייט אריינקומען צו זעלדין. סאו האו איז דיס געטינג פאנדעד? סאו בעסיקלי עווערי סינגעל שבתון אינקלודינג די וואן איים דואינג נאו אין ארץ ישראל, איך זיץ און איך זארג מיך. איך דאווען איך בעט. אקעי אקעי לאמיר זיך מסביר זיין איין זאך, איך ווייס נישט ווי עס ארבעט אין דיין טאש. נו? פלעין פון זיך זארגן פעלט זיך נישט אן די בערזל. פארשטייט זיך מען טוט השתדלות נו וואס זעהסט דאך ווי סגייט. סאו השתדלות איז וואס? בעיסיקלי עסקינג פיפל פאר מאני און השם סענדס אס אוט אוו די בלו, איי טעל יו א סטארי. ס'איז געווען פאר איינע פון די שבתון'ס כ'האב געדארפט געלט. א מענטש וואס הייבט קיינמאל נישט אויף מיינע פאון קאלס, דאס איז זיין סטייל, איבן ווען ער האט געארבעט פאר מיך, כ'בין געווען זיין מענעדזשער אין די אינשורענס ביזנעס, האט ער אויך נישט אויפגעהויבן קיין פאון קאל, דאס איז זיין סטייל, דאס איז אפילו יעצט, כ'קען דיר ווייזן וויפיל קאלס כ'האב איהם שוין געטרייט צו ריעטשן ער הייבט נישט אויף. כ'וואק מיין ווייב נאכן, כ'וואק, ניין, ניין, כ'וואק מיט איהם אין די גאס.

סאו דו פרעגסט מיך וויאזוי געלט קומט אריין? יעצט האבן מיר געהאט ריהעבס וואס זיי האבן אונז געזאגט זיי ווילן ווערן ספאנסערס, סאיז געווען א ריהעב, וואטעווער אינטרעסט דעי העד, די געבן זעקס און א האלב טויזנט דאלער, סאיז נישט קיין גרויסע געלט, באט עט דעט טיים ווי דידענט העוו סאטש א ביג עולם, ווי דידענט העוו סאטש א ביג געפ טו דו די שבתון, פיפל אר פעיאינג באט דעי נאט פעיאינג די פול פרייז, לעצטע יאר האב איך מיך געטראפן מיט א הונדערט און זעכציג טויזנט דאלערדיגע לאך פאר די שבתון, כהאב גענומען א אינגערמאן וואס כהאב אויסגעפונען ער איז א פאנדרעיזער אין לעיקוואד, ער איז א עלטערן ביי אונז, אנפארטשענעטלי האט די טאכטער אזוי, איך האב אים אנגערופן און געזאגט קענסט מיך העלפן? זאגט ער געזונטערהייט ווען דו יו וואנא קאם? כ'האב געמיינט איך גיי אים שיקן גיין נאך געלט, ס'דאזענט ווארק דעט וועי, איך בין געגאנגען זיבן מאל נאך געלט, חוץ וואס ער האט געפאלאוד אפ, איך בין געגאנגען בייטאגס צו אפיסעס, זונטאגס ארום געגאנגען, אין די קעלט, אין די רעגן, אין די שניי, איי דידענט קעיר, ווי רעיזד ניינטי טאוזענט דאלערס, ווי האד נאו טשויס באט דעטס וואט איי דיד, ווי מען זאגט עס קודם יו פסח, ווי דו וואט ווי העוו טו דא טו מעיק איט העפען, ענד נאט עט די קאסט אוו די פעירענטס, די פעירענטס העוו טו סי ע קוואליטי היי קלעס שבתון, וויט קוואליטי ספיקערס, קוואליטי בעלי תפילות, קוואליטי עווריטינג. סאו דאס איז די, עץ האטס עץ האטס א אפיס פון א גאנצע באנטש מענטשן וואס טוען דאס, איינער איז א טעראפיסט און איינער איז א דאס, אדער אלעס ליגט אויף דיין קאפ?
סאו בעסיקלי קאוויד טיעטשט אס, טאוט אס, אז אונז דארפן מיר נישט קיין אפיס, אונז האבן מיר נישט קיין אפיס עד דערווייל, ווי דו העוו א לאט אוו וואלונטיערס דעט אר ווארקינג, סאו פאר אינסטענס כ'האב פריערדיגע מענטשן, ער העלפט מענטשן, ער העלפט עלטערן, זיי רעדן צו אים וועגן דראגס און אדיקשאן וויטש איי דאונט קנאו עניטינג עבאוט איט, טרעוול, ס'א מורא'דיגע מהלך פון נעמען ארויס די קינדער אוט אוו דער פלעצער פון זייער אנגעצויגנקייט. פיפל אר טרעוועלינג מיט דער קידס אלל אווער די ווארלד, סאו הי העז, הי נאוס אלל די חבד שליחים אלל אווער, ער ווייסט ווי צו קריגן די בעסטע דיעלס, פיפל פליי טו פוערטא ריקא, פיפל פליי טו קענקון, פיפל פליי טו ארלענדא, פיפל פליי אלל אווער די יונייטעד סטעיטס ענד אדער פלעיסעס אין די ווארלד, ער העלפט זיי מיט טרעוועל, אין א וועי שלומי ליצמאן פושט מיך צו טון זאכן, ער ארבעט נישט, ער פושט מיך צו טון די ארבעט, באט ער פושט מיך, סאו איך רעד מיט אים יעדן טאג, אפאר מאל א טאג, סאו אויך האבן מיר געהאט איינער העניך קראמען, איז אביסל יעצט אףף די גריד ווי מען זאגט, אבער איך הער ער קומט צוריק נעקסטע שבתון דא אין קאנעטיקוט, דעט הי וואס בעיסיק די לאגיסטיקס, הי אנדערסטענדס וויפיל רום, וויפיל מען דרייט זיך ארום, וויפיל מענטשן, וויפיל די געפ האסטו צווישן איין מיטינג און די אנדערע טרעינינגס די אלע זאכן, סאו הי וואס עיבל טו העלפ מי וויט דעט פארט אוו די לאגיסטיקס, און אזוי ווי איך האב פריער געזאגט הערשל ראזענבערג וואס איז אן די מענס סייד וואס איז געווען אינוואלווד. בנוגע די טיעם, מען האט אנגעהויבן מיט איין פרוי צו נעמען רעזערוועישאנס סאו האבן מיר יעצט דריי פרויען פול טיים, עס האט געהייסן מ'האט איינמאל א יאר אווענטס באט ס'איז געווארן אפאר מאל א יאר סאו האבן געהאט די יאר פיר אווענטס און ס'האבן געהאט אין מעזשביזש אין קאנעטיקוט און די ראלי און שיקאגא און יעצט מאכט מען איינס אין ארץ ישראל און איינס מערצעשעם קאנעטיקוט נאכאמאל אין טערטין פארטין מאנטס פינף אווענטס דארף מען האבן א סטעף

סלעש לעיטעסט טאלקס גייט זיין א ספעשל לינק, כ'האב גערעדט מיט די דעוועלאפער פאר די פאדקעסט, מ'גייט צולייגן א ספעשל פעידזש פאר ווער ס'וויל דאנעיטן און זאל וויסן אז ס'קומט פון די פאדקעסט, קענען ארויפגיין אויף קשרנפשי דאט ארג סלעש לעיטעסט טאלקס און דארט קען ענק געבן דאנעישאנס וואס קען ארויסהעלפן רבי גדליה פירן זיין ארגענעזעישן ווייטער. פון וויפיל פעמיליס רעדט מען? דא אין ניו יארק ווען ער מאכט א שבת.
אקעי סאו איך האב געוואלט מאכן יעצט א פאנד איך האב געוואלט מאכן א פאנדרעיזער צו אויסגעפינען וויפיל פעמיליס איך האב געטאטשט נייע נעמען מענטשן פרעגן מיך אייביג סאו ריפיט סאו ווייל די זעלבע מענטשן קומען צוריק. ליידער נישט. סאו ווי לוקט עט די נאמבערס איי העד טו סענד אים נאמבערס טו ווארק וויט איט ס'איז ביפאר די לעצטע פאר זאכן וואס זיי האבן געטוהן ווי האט טווענטי פאר האנדרעט פיפל סאו דעטס נאט וואט האו מעני פיפל קאמען טו וואן שבת יא. טווענטי פאר הונדרעט פערענטס דעט קעים טו שבתים סינס ווי סטארטעד. דיפרענט נעימס. סאיז נאט דאבעלס אין די סיסטעם. סא דזשאסט טו גיוו יו ען איידיע אוו האו מעני פערענטס וויר טאטשינג. אלסא יו העוו טו אנדערסטענד סאיז דא זייער אסאך עלטערן וואס שטילערהייט איך קאווער זיי. סאיז דא זייער אסאך מענטשן וואס קומען זיי האבן אפיציעל א דזשאב דארטן באט זיי דארפן דארט זיין. פון לעיקוואד למשל האבן אונז א פאנד דורכן ארגאניזעישאן נתיבות, זיי זענען א פארט פון יענע גרופ, סאו ווען עווער ווי נאו סאמבאדי פרום נתיבות ווי העוו שטילערהייט ביהיינד די סינס וואט קען יו פעי, סעווען, עיט האנדרעט, א טאוזענד, וואטעווער איט איז, ענד דען פרום דעט פאנד ווי קאווער די רעסט, וואטערבערי, די האול וואטערבערי טיעם, פאר ניו פערענטס אין וואטערבערי דעט נעווער קעים, איז א טיעם דעט ווארקס ביהיינד די סינס טו העלפ דעם קאם. שיקאגא,

אקעי, זענען דא, געזונטהייט, שלום עליכם, האו אר יו, דאס, יענץ, קאנעטיקוט איז געווען אַכט הונדערט מענטשן, ווי קען איך האלטן קאנטראל אַכט הונדערט מענטשן ווער באלאנגט צו ווי, ווער ס'קומט פון ווי, דאקטוירים, רבנים, מיט די געפעפערטע הויזן, מיט די סטראקעס, מיט די דאס, מנהלים, מחנכים, טעראפיסט וואס זיי זאגן זיי דארפן דארטן זיין אנפארטשענעטלי אייגענע סיטואשענס, מעני על סי עס דאבליוס זענען אליינס אין די פרשה, מעני רבנים זענען אליינס אין די פרשה. מעני ספיקערס אליינס אין די פרשה. סאו איט קעים נאו די סאמער דעי העד קאם ארעדי טרי טיימס דעי וואנטעד טו דא סאמטינג אין שיקאגא פאר די פערענטס פרום דער דעיר ארעדי אפ טו טערטי וואן פיפעל אין שיקאגא כ'האב געהאט א אפערטונעטי צו ברענגן שמעון ראסעל ספעשעל פאר זיי נישט אריין גיין אין די דיטעילס און איך בין משוגע אן די סייד איך גיי מאכן נאך א שבת סאו. יעדע נארמאלע מענטש, צו וועגן דיין קוועשן וועגן געלט און וועגן שבתים און וועגן ביזנעס, ביזנעס וויז איט מעיד זיראו סענס, טערטי וואן פיפל און יו גאנא מעיק א שבת אין שיקאגא, ווי ענדעד אפ טינקינג דעט ווי ניד ביטווין פיפטין ענד טווענטי טאוזענד דאלערס ביקאוז מ'גייט דאך קיינעם נישט רופן זיי גייען עסן ביי איינעם אינדערהיים און דער וואס האט עס געמאכט האט געוואלט מ'זאל עסן ביי יענעם אינדערהיים ביקאוז יענער האט געהאט אישוס און געוואלט אז ר' שמעון ראסל זאל מיטן יענעם זאל קענען אפשר עפעס יענעם קאנווינסן אז אז דאס איז די ריכטיגע זאך צו טון, און עס האט זיך אזוי אנגעהויבן, סאו יא מסתם פיפטין טווענטי ביטווין די טיקעטס און די פיס און די קאמינג און די גאוינג, כ'האב באקומען די ביל וואס האנדרעט טערטי טאוזענט דאלערס, קעיטערינג אלאון וואס סיקסטי סיקס טאוזענט דאלערס וויט פארטי פלענינג, וואס האב איך באקומען אבער נישט טערטי וואן פיפל, טורסדעי נייט האב איך געגעבן א רעיון צו נעמען א גביר אין א אנדערע געגנט און מאכן ביי זיין בעקיארד א בארביקיו. האו מעני פיפל יו טינק שאוד אפ טו די בארבעקיו? הונדרעט סיקסטי פייוו פיפל.
Wow! די טאפיק וואס שלום בית ווען יו העוו א סטראגלינג טשיילד. סאו ווי העד וואן ליטווישע רב סטאר אף, ענד דען ווי העד וואן חבד רב ספיק, ענד דען ר' שמעון ראסל ספאוק פאר אן אווער ענד א האלף אן שלום בית ווען יו העוו א סטראגלינג טשיילד. ס'איז געווען א מורא'דיגע שמועס, ס'איז אנליין אויף תורה עניטיים טרו אווער וועבסייט, קשר נפשי דאט ארג, ענד מענטשן זענען געווארן משוגע פאר דעם. ס'איז געווען גבירים דארט, איי דאנט נאו הו דעי אר, סאו איי דאנט נאו האו טו טעפ אינטו די מאני, באט בעיסיקלי דעי סעלף פאנדעד, זיי געבן נאך געלט, ס'איז נאך דא אויף א שטיקל ביל, באט דעי בעיסיקלי פאנדעד כמעט די גאנצע זאך. און ס'האט זיך אויסגעשטעלט אז סאם האו, ס'איז געווען כ'מיין די דריי וואכן, נאובאדי העד דזשאבס, דער וואס נאו חתונות, נאו בר מצוות, נאטינג גאוינג אן, יודא אשר גוף איז געקומען שימי מילער געקומען געברענגט נאך אפאר חברה ווי העד א קווייער עד האק ווי מ'זאגט ווי העד ביוטיפול שבת ביוטיפול סעודות אונז האבן געהאט אונז האבן געהאט אַכצן רבנים דעט אינדארסט אווער טרעינינג סאו טורסדי נייט ווי העד האנדרעט סיקסטי פייוו פיפעל דזשאסט פאר דיס דיס איידיע אוו דיס קאנסעפט שבת עפטערנון אין די אגודה ווי העד אווער טו האנדרעט פיפעל פאר דראגס און אדיקשאן פאר שלש סעודות וואס פעקד די האל דעי העוו רייט אף די שיל אין שיקאגא א פעקט שיל, מ'האט געדארפט אריינברענגען נאך בענקלעך, נאך טישן, דעטס האו פול איט וואס. מ'האט געברענגט יוסי בן שושן, מ'האט געברענגט שמעון ראסל. סאנדעי, ס'איז נישט געווען קיין איין מוסד וואס האט וואס האט עס נישט אינדארסט, ס'איז אלע מנהלים, מחנכים, טיטשערס, יו העוו טו אנדערסטענד איט וואס אין די סאמער, איטס ווערי הארד טו געט דעם טו קאם, ביקאז זיי האבן אלע געזאגט ליסן, דעי פיינעלי העוו אף, וויי שוד דעי קאם? איי געס דעי פעלט דערס וועליו אין איט, וואס אווער טו האנדרעט פיפל דער?

אווער טווענטי פייוו רבנים, מעיבי טווענטי עיט רבנים זענען געקומען פרייטאג נאכמיטאג ביי אים אינדערהיים פרייוועט צוועלף ביז פֿינף און צוואַנציק נאך צוויי טו ענד האלף אווערס און געזעצן און געפרעגט שאלות געגאנגען אהין און צוריק פרייטאג אינדערפרי געווען א מיטינג נאר פאר טעראפיסטס א קלאוזד מיטינג וואס מ'קען נישט ארויסגעבן די אלע שמועסן וואס זיי האבן געפרעגט וויטש ווער כלל ישראל איז גאוינג טודעיס דעיס אנפארטשענעטלי ענד סאו ווי קאווערד אין דעט וויקענד וואט מאסט ארגענעזעישאנס דאנט קאווער אין א האול יער.

סאו וואס איז געשעהן איז אזוי, צו אדרעסן לאמיר זאגן לאמיר רעדן וועגן מעזשביזש, איים דזשאמפינג א לאט אוו פלעיסעס, סאו מעזשביזש האט זיך אנגעהויבן דעט ווי העד פעירענטס פרום לאנדאן קעים טא אוער סעקאנד שבתון, טרי קאפלס, ענד דעי גאט ווערי עקסייטעד ענד דעי וואנטעד טא קאם טא די נעקסט וואן דעט ווי דיד די ביג וואן אין קאנעטיקוט, איי טינק איט וואס סופאוזד טא בי קשר נפשי נאמבער טרי און נאמבער פאר כ'דענק שוין נישט יעצט, ענד דעי סיינד אפ. און קאוויד היט און דעי קודנט קאם און דעי קודנט געט וועקסינס דעי קודנט קאם אין און מיט די וועקסין ביידן האט נישט געוואלט אריינלאזן סאו דעי ווי ווענט טו די עקשעלי דעי ראוט לעטערס טו די יו ען טו געט דעם טו קאם ביקאוז דעי העוו טו געט טרעינינג פאר דראגס און אדיקשאן דעי נעבעך האבן איינער פון זיי האבן קינדער מעיבי איינער פון זיי ס'האבן געהאט קינדער נעבעך אין דעם מצב ווי העד טוועלף קאפלס סיינד אפ

זאגט ער, איי העוו טווענטי, טווענטי קאפלס איי קען ברענג, ס'איז פערציג מענטשן בערך, אקעי, כ'העב עס עפענען צו מענטשן דא, די מענטשן זוכן שוין ארויסצופארן פון דא ביקאוז ס'איז קאוויד קיינער קען נישט גיין אין ערגעץ, דארט האט מען אריין געלאזט פארשטייט זיך מיט א פי סי אר מיט א דאס מיט א יענץ באט. אלע זאכן וואס מ'מאכט נו. יא, און די זעלבע זאך פון ארץ ישראל, די מענטשן פון ארץ ישראל נישט געקענט אריין קומען, קענען נישט עפארדן, סאו דארט אהין איז א טיקעט געווען הונדערט, הונדערט פופציג דאלער, צוויי הונדערט דאלער טיקעט. סאו ווי דיד איט. עוועריבאדי סעד איט דאזענט מעיק עני סענס, איי העד טו רעיז א האנדרעט ענד עיטין טאוזענד דאללערס פאר דעט פאר דעט עווענט. דזשאסט פאר דעט אלאון? יא. וואס וואס די מענטשן האבן נישט געצאלט. דאס הייסט אלע עקסטרעס. כ'ווייס נישט אויב ביסט אמאל געווען אין מעזשביזש. איטס ביוטיפול. ס'איז שיין. די איידיע איז די קאנצעפט איז גוט. באט די וועי איי דיד איט, איי קען שאו יו אין די בוק. קודם מ'איז געקומען צו בארדיטשוב איז געווען א ביוטיפול סאפער אויפגעשטעלט פאר די אויפנאם. איין באס איז פארלוירן געווארן, די מעין ספיקער ר' משה וויינבערגער איז פארלוירן געווארן אויפן וועג, זיין באס איז געווארן סטאק, געמאכט איין טורן, טו אווערס האט מען געדארפט ווארטן פאר אים, סאו דער עולם האט זיך גוט אנגעגעסן, מען האט געשפילט מוזיק, מען האט גערעדט דרשות, ביי די טיים ווי גאט טו בארדיטשוב מ'איז שוין געווען גוט עמאושענלי טשארדזשד, צוויי פלייטס פארן אין טווענטי פאר אווערס, ס'איז געווען מורא'דיג. ס'איז א מורא'דיגע פארנעם. א פערפעקט טיים פאר א לעקטשער. יא, נישט קעגן קיין לעקטשער, ער האט נישט גערעדט לאנג, יעדער איינער האט גערעדט אביסל אפאר מינוט, שלמה קליין האט גערעדט, ר' משה וויינבירגער, אבי פישער האט גערעדט אפאר מינוט, ס'איז געווען מורא'דיג, א מורא'דיגע פארנעם די זאך, און פארשטייט זיך מיט מוזיק, מיט די קלערינעט, מיט די גאנצע זאך, געווען אנבעליוועבל, מ'איז אנגעקומען קיין מעזשביזש, האט מען געגעבן א נארמאלע סעודה איינס אזייגער אינדערפרי. נאכדעם ערשט א קומזיץ. מ'האט נישט געגאנגען שלאפן פאר פיר אזייגער אינדערפרי באט כ'וויל ארויסברענגען די פוינט, ווי טוק די מעין בילדינג ווי קאנווערטעד איט, ס'איז געווען א האל, מ'האט עס געמאכט מיט קאוטשעס, א לאונדזש, מענטשן זאלן קענען זיצן רילעקסן מיט לייטינג, ער האט איבערגעפעינטעד די גאנצע רום אריינגעלייגט קליינע ביימעלעך אין מעזשביזש די פירסט פלאר ווי ס'איז ווי ס'איז די האל דאס איז געווארן א לאונדזש, אפסטעירס איז געווען ווי מ'האט געהאלטן לעקטשערס. פרייטאג צונאכטס האט מען געדאווענט אין בעל שם טוב'ס שול, מען האט געלייגט, די וועג אהין איז טונקל, מען האט מורא געהאט מענטשן וועלן מורא האבן צו גיין, מען האט געלייגט די תיקי תיקי לייטס, וואטעווער ס'הייסט די פייערס, סאו די גאנצע וועג אהין איז געווען פול מיט פייערס האבן געברענט פרייטאג צונאכטס, שטעלן מיר צו א ריעל שיינע טייפ אוו איווענט, סאו אונז האמיר געהאט הונדרעט און ניינטי וואן פיפל געקומען צו מעזשביזש, יעצט יו העוו טו ריעלייז, יעדע איינער איז אין די פרשה. און יעדע איינער קומט זיך ווי מען זאגט ארויס געבן, יעדע איינער פארשטייט דיך, און יו טרעוועלינג טוגעדער. סאו האמיר געמאכט א מיסטעיק, מ'האט געמאכט איין באס פאר מענער, דריי באטלעך וואדקע געגאנגען פון קיעוו ביז בארדיטשוב, טראסט מי. א וואונדער דער באס האט נישט געבלאנדזשעט. ס'איז א מזל ס'איז נישט געווען קיין רעקארדינג זיי האבן גערעדט דארטן מיט א טעראפיסט אויף די באס, יעדע איינער האט זיך ארויס געגעבן, יעדע איינער איז געווען אפן, ס'איז געווען. דערזאגן, די באנד דעט פיפל בילט עפטערווארדס און ביפאר, פראם דעט שבת אלאון, וויטש איז אנבעליעבעל. אקעי, סאו דעט ברינגס מי טו מיי נעסק טו מיי נעקסט קוועסטשען, האו דיד יו קאם אפ וויט די נעים, וויט די עבותות? נאו, אייל טעל יו די טרוט, איי, מיי פירסט שבתון דעט איי מעיד, וויטש וואס טוק אס פראם נאוועמבער טיל עיפריל טו דו איט, איי סעד ווי העוו טו קאם אפ וויט סאם נעים, און בעסיקלי מיי האול איידיע וואס, האו דו איי געט פערענטס טו באנד וויט דער טשיילד? וויאזוי ברענגסטו ארויס עבותות אהבה פון א טאטע צו א קינד? מען דארף פארשטיין, ס'איז דא א רעגולער אהבה ווען א קינד ווערט געבוירן איז דא א אינטרינסיק אהבה וואס א טאטע האט צו א קינד, ער דארף גארנישט טון, ס'איז דא אהבה א מאמע צו א קינד, ס'איז דא א מורא'דיגע אהבה. נאכדעם הייבט זיך אן אז מען הייבט אן עקספעקטן פון א קינד זאכן ווען ער ווערט דרײַ, פֿיר, פֿינף, זעקס, זיבן, אכט. ברוך השם ווען די קינד ווערט דרײַצן יאר אלט, אן אדאלט ווי מען רופט דאס היינט, ווי סאטמאר רב זכרונו לברכה האט געזאגט אז דאס אז זיי זענען קלוגער פון אונז איז אפגערעדט, אז זיי וואלטן געקענט וואלטן זיי געזאגט זיי זענען עלטער פון אונז אויכעט. דאס הייבט זיך אן ביי דרײַצן יאר אלט, סאו נאו יור סטארטינג טו העוו א סטראגל. דיין טאטע און דיין זיידע האט דיך אויסגעלערנט די מסורת אז דאס איז וואס מען טוט, און ער טוט זאכן אנדערש, און ס'הייבט זיך אן ווי ווי איך און דיר זעמיר נישט אויף די זעלבע פעידזש, ביי די טיים די פערענטס קאם טו אס, יוזשעלי די פערענטס וואנט טו סי די קיד דעד, דעטס האו בעד איט איז. אווער דזשאב איז טו בילד די רילעישאנשיפ בעק, דער דער ונפשי קשירה בנפשו זאל גיין פון א טען טו א טווענטי טו א טערטי טו א פיפטי טו א עיטי טו א האנדרעט. א קינד, אן עדאלט, דאזענט מעטער הו איט איז, העז טו העוו א מינינגפול רילעישאנשיפ, א לאנג לעסטינג מינינגפול רילעישאנשיפ צו קענען בלייבן לעבן. מ'זעהט אייביג אז א מענטש, ווי או חברותא או מיתותא, אויב ער האט נישט עלטערן אדער עניבאדי וואס גלייבט אין אים וואס קען ארויסווייזן די ליבשאפט, ער פילט זיך נאובאדי אנדערסטענדס מי. דיס קידס אר נאט וואריד אבאוט דייאינג, דעיר וואריד אבאוט ליווינג עווערי דעי. סאו דעטס וואט איי עם דיעלינג וויט אן א דעילי בעיסיס. האב איך געזוכט עפעס ארויסצואווייזן. ביים ערשטן שבת האב איך געשריבן קשר, איף יו לוק עט די פירסט ווידיאוס פון די פירסט שבת ווי רבי שמעון ראסל רעדט, שטייט קשר ביהיינד איט, דידנט העוו עניטינג, ס'איז געשטאנען ונפשו קשורה בנפשו.

אלע דיינע ספיטשעס זענען אין אידיש אדער אין ענגליש אדער ס'איז א מיקס, די פעירענטס דעט אר דעיר, די קראוד איים סארי, איז חסידיש, נישט חסידיש, אונז האמיר אלע קרייזן, די קראוד, און עגענסט די פאפולער ביליף דעט אונז האבן נישט קיין גוטע עדיוקעישאן סיסטעם, אלע רעדן ענגליש און אלע פארשטייען ענגליש, זיי פארשטייען אפילו וויי וויי'ס ענגליש און רבי שמעון ראסעל'ס ענגליש און יעדער'נס ענגליש, סאו די קינאוט ספיקינג איז אלעס אין ענגליש, אונז האבן אנגעהויבן צולייגן א אידישע טרעק. סאו האבן מיר געזען ס'איז דא עלטערן וואס אפילו זיי פארשטייען טאקע ענגליש אבער זיי וואלטן געוואלט לערנען אידיש, זיי קאנעקטן צו אידיש. סאו אונז האבן מיר אויכעט קאנקארענט סעשאנס אין אידיש, ס'קען זיין מ'גייט לייגן מער פון דעם, באט בעיסיקלי איז עס געווען דיזיינד דעט וועי. די קלייענטעל אונז האבן באבוב, בעלז, סאטמאר, חבד. די דאס איז נאר א שבת פראגרעם? אדער דאס באגלייט די מענטש נאכדעם אויכעט? סאו ס'איז א גוטע קשיא. סינס די אפיס איז אין יאר קאר. יא רייט סאו סאו אונז האבן קיינמאל נאכנישט אויפגעסעט עכטהייט גרופס, ס'איז געווארן זייער אסאך גרופס פון די שבת, ס'איז דא אין לאנדאן א גרופ פון ס'פראבעבלי ביטווין עווריטינג עלס הונדרעט ענד פיפטי פיפל ביי נאו, וואס איז וויאזוי האב איך עס געזען ווייל זיי האבן געמאכט א בארבעקיו אין מאנטשעסטער און א בארבעקיו אין לאנדאן, איטש וואן העד אבאוט עיטי פיפל. סאו זיי זענען אנדער גיידענס פון עימיצער אנדערש, ס'הייסט נישט דארטן קשר נפשי. אין מאנסי, מיין שוועסטער פירט צוויי אדער דריי גרופס יעצט פון פרויען, די מענער סאמהאו דאנט לייק טו קאם טו גרופ און דאנט לייק טו אפען אפ און דיי דאנט לייק טו בי וואלנערעבל און דיי דאנט האוו טיים צו רעדן ביקאז ס'איז א פרויענישע זאך. יא, סאו ס'דא צוויי דריי גרופס, כ'האב א פרוי ברוך השם יעצט וואס האט אנגעהויבן א חסידישע גרופ אין מאנסי. וואס זי ברענגט אריין רעדנערס, יעדע מאל א אנדערע רעדנער וואס איז אין די פרשה אדער רעדנערס קענען זיין אינפלוענשעל, דארטן קומען זיך צוזאם וועגן פֿינף און צוואַנציק פרויען פון מאנראו פון סקווער פון מאנסי, זיי קומען צו פארן אריין מיט קאר סערוויסעס, איך האב גערעדט דארט אפאר וואכן צוריק, סאו ווייס איך ס'איז דא פֿינף און צוואַנציק דרײַסיק פרויען וואס קומען זיך צוזאמען יעדע צוויי וואכן, אין לעיקוואד האט מען געמוזט צולייגן נאך א גרופ אין לעיקוואד, עס איז געווארן נאך א גרופ יעצט אין פעסעיק פון די סיוואלס וואס טוט די זעלבע זאך, זיי זענען מער סטראקטשערד, זיי האבן א סיסטעם, דאס איז אלץ געווארן פון דאס, אין פלעטבוש איז דא א גרופ יעצט וואס קומט זיך צוזאמען עטליעסט כ'מיין איינמאל צו יעדע צוויי וואכן צו איינמאל א וואך, איי דאנט קנאו, איי דאנט פאלאו איט. אין ארץ ישראל איז דא א קליינע גרופ, ס'איז נישט גענוג גרויס, ס'איז בערך צוואַנציק, צוויי גרופס אוו טען, עס איז צוזאמגעפאלן וועגן געלט, זיי האבן עס געוואלט טון די ווי מען זאגט די פראפעשענעל וועי, מאדערן ארטאדאקס, ער פארשטייט בעסער, מען דארף האבן טעראפיסט, מען דארף האבן לייסענס, מען דארף האבן א פלאץ, מען דארף האבן א נאמען, מען דארף האבן א ארגאניזעישן, סאו ס'פארט נישט אין ערגעץ ווייל ער האט נישט קיין געלט צו לויפן עס, ווי דו איט עד-האק, פיפל קאם טאגעדער אין א פיצא שאפ און דעי דעי ביי דעמסעלווס איטש א סלייס אוו פיצא, וואטעווער דעי וואנט טו ביי, דעי פעי פאר דעמסעלווס, און דעי מיט פאר אן אווער און א האלף אין מאנסי יעדע וואך, אדער יעדע צווייטע וואך, און זיי גייען אהיים מחוזק. עס איז אפיציעל נישט הדרכה, און דעי ווער טרעינד, סאו ס'איז ס'איז אויסגעשטעלט ריכטיג דארטן אין מאנסי, למשל, סאו ס'הייסט נישט קשר נפשי, איך האף בעזרת השם די יאר יא צו האבן ווי מען זאגט גרופס, איך דארף טראכטן ווי דאס אויסצושטעלן, ס'גייט מן הסתם זיין איינמאל יעדע צוויי וואכן א גרופ פאר א שעה און א האלב ווי מען גייט רעדן, איך האב אויכעט א חלום, נאר קודם צוריקצוגיין צו דיין קוועסטשן פון דורך די יאר. וואס איז נולד געווארן אויכעט פון מעזשביזש איז געווען אז די עלטערן פון לאנדאן האבן געוואלט האבן טרעינינג פון שמעון ראסל סאו די פירסט אינישעל וואן דעי פאנדעד וואס ביוטיפול ווי דיד איט אין גאלדערס גרין ווי העד אבאוט א הונדרעט און פיפטי א הונדרעט סיקסטי פיפעל דעיר פערציג רבנים זיי האבן אינסיסטעד אז דו קומסט מוזטו ברענג ברענג דיין רב ער מוז פארשטיין ס'איז פיקוח נפש די בעיסיק זאך איז אזוי דו גייסט צו א רב און דו פרעגסט אים א שאלה וועגן אינטערנעט. איך וועל גלייך זאגן, דו האסט נישט געגעבן דיין זון קיין טעלעפאון מיט אינטערנעט. אבער א רב פארשטייט אז דיין זון איז אין בעט א גאנצן טאג, ער איז א חולי נפש, ער איז דיפרעסט, ער קען גיין אויף דראגס, א לאט אוו דיס קידס נעבעך דא סעלף הארם ווי מען רופט עס, מאוסט אוו דיס קידס אר קידס דעט האב סאפערט סעווער טראומע אין דער לייף, כ'וועל נישט אריינגיין אין די דיטעילס פון עס, כ'ווייס נישט ווער ס'הערט אויס די פאדקעסט, באט.

אלע זענען געקומען מיט זייער רוב. איך האב געהאט א רוב, מאנסי, פון סטענפארד היל. זייער א נערוועזע מענטש. ער האט געוואלט מען זאל אים אויפפיקן מיט די קאר, מען זאל אים ברענגען, מען זאל אים טראגן. עניוועי, ער קומט אריין די קאר, ער רייכערט שוין די אי-סיג. ער איז אויף זיין פאון א גאנצע צייט, און א גרויסע ריעל עסטעיט מענטש. ער זאגט, איך גיי קומען אלס כבוד פון דיך, דו איינער פון די מענטשן וואס זענען די ארגענייזערס, קום איך, דאווענסט אין מיין בית מדרש, איך האב נישט קיין ברירה. הי'ז נאט סאו אולד, הי'ז אין די סיקסטיס.

כ'האב געהאט א רב וואס כ'האב גערופן און געבעטן זאל מיר געבן א בריוו זאגט ער מיך גדלי' באדער נישט דיין דיין די באבעווע דיין און באדער מיך נישט אונז האמיר גענוג פראבלעמען אן דעם אונז דארפן נישט קיינער זאל אונז רופן די עלטערן נעבעך רופן אונז גענוג די עלטערן קומען צו אונז הער מיר זיך אפ גענוג כ'דארף נישט מען זאל מיך זאל מיך פרעגן פארוואס איך האב געזאגט דאס אויף וואס געזאגט יענץ פארוואס כ'האב געשריבן. סאו דאס איז א פראבלעם. באט צוריק צו גיין צו לאנדאן, איך קום ארויס אינדערויסן, שטייט א רב אינדערויסן א ליטווישער רב, נישט פון די געגענט דארטן, ער וויינט. איך מיין ער האט געהאט עפעס א פאון קאל, עפעס איז געשען זאגט ער, דיס וואס מיי דאטער. זאגט ער העד איי נאט דאן דיס מהלך אוו קיפינג מיי טשיילד עט האום איי דידענט נאו וואט שי וואס גאוינג טרו, איי נו שי וואס הערטינג באט איי נעווער אנדערסטוד האו דיפ איט וואס, וואלט איך נישט געהאלטן מיין טאכטער אינדערהיים וואלט זי היינט נישט דא געווען. ס'איז א רוף, א גרויסער רוף און כ'וויל נישט זאגן ווי. ליטווישער רוף, ער זאגט איף איי וואלדנט דא דיס מהלך דעט הי איז טאלקינג אבאוט, איי דידנט איווען נאו, איי וואזנט טרעינד, באט איי נאו א טינג, איים נאט טראואינג מיי קיד אוט, איי וואלד האוו לאסט מיי טשיילד. ער איז געשטאנען אינדרויסן און געבוכה'ט. סאו איים שעירינג וויט יו דעט צוריק צו גיין וואס האסט געפרעגט ווי וואס אונז טוה מיר, ווי דיד וואן דיס יער קודם אונז אין גאלדערס גרין. יעצט האבן מיר געמאכט נאכדעם איינס, איך האב חתונה געמאכט ברוך השם איצט אין די זומער, שעיה מראסל זאגט סורפרייז ער וועט קומען צו די חתונה, זאג איך איר קומט צו די חתונה איי טינק יו שוד בי דואינג א טרעינינג אווער היר, מיין ווייב האט מיך געוואלט הרג'נען, כ'בין אהיים געקומען דריי אזייגער פון די חתונה, און ניין אזייגער בין איך געווען אין מאנרא נאכן דאווענען נאך די מקווה צו האבן א טרעינינג אין מאנרא, פארטי טרי פיפל סיינד אפ, איבער הונדערט מענטשן זענען געווען דארטן. פארשטייט זיך עווערי טיים ווי דו סאמטינג לייק דיס מוז מען אריין פארן ספעשעלי אין מאנרא קענסט דאך די געגענט דארטן רבי אהרן מיט זיין אב"ד רבי זלמן לייב'ס מענטשן מיט זיין אב"ד בני יואל מיט זיין אב"ד ביקאוס ווי דאנט וואנט אז זאל מען עס אראפ רייסן גייט געבן א דרשה אויף ענגליש ס'גייען זיין מענער ס'גייען זיין פרויען זאל מען מסביר ווערן דו קענסט נישט האבן מענער און פרויען זעלבע רום מיט א מחיצה ס'וועט זיין א בית מדרש ווי ס'איז אויבן דא א אפסטערס פרויען און אונטן מענער מיט א סקרין אפסטערס מיט א סקרין דאונסטערס. סעפרעט ענטרענסעס מען טאר נישט זעהן איינער די אנדערע, צו רעדן בכלל אויף ענגליש אין מאנרא אין א בית מדרש איז אויך א פראבלעם. נו פרעגט מען א קשיא פארוואס איז דא.
אקעי ווי ענדעד אפ דואינג איט א ליטל ביט אוטסייד אוו מאנרא און ברוך השם סאיז געווען הונדערט מענטשן די סקול דיסטריקט די סופערינטענדענט פון די סקול דיסטריקט איז געווארן אינווייטעד ער האט געשיקט צוואַנציק טעראפיסטס היימישע אינגעלייט. מענטשן פון סקווער וואס האבן נישט געוואלט גיין צו די מאנסי טרעינינג ווייל מען גייט זיי דארט זעהן, איך רעד טעראפיסטס און דיינים, זענען געקומען דא צו די טרעינינג אין מאנרא. און נאכדעם זענען מיר געווען ביי רבי אהרן זאל זיין געזונט מיט א מיטינג מיט רבי שמעון שנעבאלג מיט אים אונז האבן גערעדט דארט מיט אים פריוואט דורכגעגאנגען די גאנצע זאך וואס איז געווען סאו. דעטס וואס מאנרא. נאכדעם זענען מיר געגאנגען צו מאנסי איז רבי שלמה אושר'ס הרב עזריאל טויבער זכרון לברכה'ס זון זענען מיר געגאנגען צו אלע רבנים און זאגן וואס גייט זיין וואס די טרעינינג איז און נישט אז זאל מען קומען דא און זאגן ארויסקומען מיט בריוון אקעגן דעם סאו איטס א לאט אוו לעגווארק ברוך השם אז די ניד איז אזוי גרויס אז מען לאכט און נס איז דא חיים איך ווייס נישט וויאזוי צו רעדן צו רבנים יו נאו לייק איך בין נישט קיין פראפעשענעל ווען ס'קומט צו דעם איך בין נישט קיין פאליטישן איך בין נישט זוכה צו זיין קיין פאליטישן, טריי טו בי עז האמבל עז איי קען, איך וויל אפילו נישט זיין די באבא סוכות של נפשי, לעט סאמבאדי עלס דו איט, לייק ווייסט, איינס פון די רבנים זאגן מיר געזאגט איך ווייס נישט פארוואס מען שלאגט זיך ארום וועלכע מיין וועסער, ס'איז נאר א העדעיק, מ'דארף גיין נאך געלט, אבער די התעסקות האט אויך א פרייז.
איים טרייאינג טו פיקטשער מיי סעלף, ווייסט איך איך טראכט, עס קומט אזא וויקענד, א טאטע ווייסט ער האט נעבעך אזא קינד, די טאטע איז צובראכן, האט גענוג אויף זיין בעק ווי אזוי מ'זאגט, ער מאכט אפ ביי זיך איך גיי גיין פאר דעם שבת ביקאוז איי ניד איט. הי אפענס אפ די דאר ענד דער סיטס היז נעקסט דאר נעיבאר. זיי ביידע זוכן זיך א גרוב ווי אריינצוגיין ביקאוז זיי האבן ביידע באהאלטן א זאך איינער פונעם צווייטן אזוי האלטן זיי באט וואטעווער. וויאזוי האלטן די, וויאזוי וויאזוי דיעלן די עלטערן מיט דעם אישו, איך גיי שוין נישט אריין פון דעם אישו בכלל, פון א פרעמדן מענטש פון א רב, ביידע האבן זיך דערזעהן דא. רייט, סאו איך האב געהאט א יונגערמאן, וואס איך האב ברוך השם א טיעם פון מענטשן, איינער איז דזשינדזשי, איך ווייס נישט צו דו קענסט דזשינדזשי פון סיגעיט, סאו דזשינדזשי דיעלט אויך מיט עלטערן, יא ער דיעלט מיט עלטערן. און ער גייט ארום, ספעשעלי ווען מענטשן האבן מיט דראגס מיט אזאנע זאכן טריי צו העלפן טריי צו ערלעדיגן ווי זאלן גיין וועלכע ריהעבס זאלן גיין, כ'האב א אינגערמאן פון סאטמאר וואס העלפט מיך ארויס אין די בעקגראונד, כ'האב א אינגערמאן ווי הערשל ראזענבערג ער העלפט מיט די גאנצע איז מיט שגעון געמאכט מיט דעם מיט די טעיפ וואס איז אינוואלווד אין טעיפ, סאו ער איז אינוואלווד מיט אלע בעק אפיס זאכן פאר אונז, איך האב אים געבעטן ער זאל מיך העלפן מיט פאנדרעיזן טאקע, די ערשטע פאר יאר האט ער מיך געהאלפן באט זייט קאוויד.

איז אויף דראגס אויף דעיס אויף יענץ די מוזט קומען אויף שבת סאו ער זאגט מענטשן גייען מיך זעהן ער גייט עסן די שטוב ווי מען עסט נאר די קאפלס אזוי די ער גייט נישט אנע זיין מיט יעדע איינע אקעי נאו פראבלעם זאגט ער וואס אבער וואס זאל איך זאגן פאר מענטשן זאג איך די גיי ארום זאגן אז די ביסט געווארן געהייערט אלס די פאנדרעיזער פאר קשר נפשי אקעי עס קומט ער עס קומט ער אזא שבת ער קומט אויף שבת. פֿופֿצן מינוט אריין ער איז אין די דיינינג רום ביי די מענער זי פרעגט אים זאג מיר וואס טוסטו דא ביסטו משוגע אלע מיינע חברים זענען דא וואס האב איך וואס האב איך צו שעמען זיך פונקט פארקערט די רגע זיי הייבן אן איינזעהן אז דער חשובער רב איז דא און דער מענטש איז דא און דער גביר איז דא צו דער מענטש וואס איך האב ארויפגעקוקט אויף אים. איז אויך דא, און טאמער ער מאכט א מיסטעיק און ער באמפט אריין אין אים און הייבט אן רעדן צו אים וואס ער איז נישט קאמפארטעבל ער איז נישט קאמפארטעבל און אין טרי מינוטס דעי אופען אפ טו איטש אדער און סעי ליסן וויר אלל אין די סעים באוט און אזוי ווי איך האב פריער געזאגט אסאך פון זיי זיי האבן שוין חתונה געמאכט אפאר קינדער דעי נעווער העד א אישו וויט די פירסט פיו קידס און נאו דער די פארט קיד אדער פיפט קיד און דעי העווינג ען אישו דעי העוו זיראו איידיע וואס צו טון נעקסט די אנלי פלעיס זיי גאנא געט דיס טייפ אוו ריעל אופען אנעסט וואלנערעבל קאנווערסעישאנס העפענינג געשענט ביי די שבת נאווער עלס סיי פון די עלטערן סיי פון די רבנים סיי פון די מחנכים עווריטינג איז דעיר אופען דערס נאו דערס נאו נאובאדי איז ריעדינג פראם א סקריפט נישט ביי אונז נאובאדי ריעדס פראם א סקריפט איך האב מענטשן וואס האבן זיך וואס האבן געזאגט זיי גייען קומען זיי גייען ארויף אין זייער רום זיי קומען נישט אראפ. כ'האב מענטשן זענען געפארן צו די ברידזש, אונז דרייען מיר זיך אויף, אונז גייען מיר צוריק, אונז קומען מיר נישט. טאוק טיים, איטס א לאט אוו כוחות. עס איז דא אזא מין זאך אז א טאטע פילט אז ער ער וויל נישט, דו האסט אדרעסט פריער, האסט געגעבן א ווארף אריין מסיח לפי תומו, אז דאס קינד, דאס קינד קען נישט זיין אינדערהיים, דאס קינד קען יא זיין אינדערהיים, ס'איז דא אזא מין זאך אז א טאטע מאכט אפ אז איך האב נאך זעקס זיבן קינדער אינדערהיים, און איך וויל נישט אז דאס קינד זאל מיר אפ'הרג'נען מיין שטוב. רייט. יו וויט יור עקספיריענס איז דאס א לעדזשיט, איז דאס א זאך וואס א טאטע מעג אזוי טראכטן צו. סאו לאמיך דיר געבן אן הקדמה, ס'איז דא מענטשן וואס זאגן נע ס'מאכט נישט קאלט די אנדערע קינדער, איטס פיין די קידס גראו פראם איט, מעיקינג דעט סטעיטמענט אלאון, איווען דאו איט מייט בי א טרו סטעיטמענט, באט איטס נאט וואלידעיטינג יור קאנסערן. איף איי וואוד סעי דיס טו יו, יא דו האסט א שטוב מיט קינדער, און דו האסט דיין שלומי, ס'איז דיין נתי, און ער הייבט זיך אן צו גליטשן, און ער קומט זיך אריין מיט די נייע זאכן דא, מיט די סעלפאון, מיט די דאס, מיט די יענץ, דו האסט מורא דיין קליינע סורי, דיין קליינע רוחי גייט דא אנהייבן זעהן סעלפאונס מיט כ'ווייס וואס, מיט טיוויס, וואטעווער ס'איז, צו די שוואלע הויזן, וואטעווער ס'איז, ס'א מיידל איז נאך ערגער, די צניעות און עווריטינג עלס, סאו דו הייבסט אן טראכטן צו דיך, אז טאמער גיי איך אים לאזן אין שטוב.

הי סעד ווי פוט דיספאנקשען אינטו אר האום ווען ווי העוו סאטש א טשיילד. הום. איטס נאט א דיספאנקשענעל האום. איטס פריטי פאנקשענעל. באט די רגע דו האסט אזא קינד דארפסטו מאכן א דיסיזשען. דו ווארפסט ארויס די קינד פון שטוב. אקעי. און יוזשעלי איז וואס ווי הייבט זיך עס אן? א בלויע העמד. דיין יונגעל ס'איז זעקס יאר אלט וואסערע העמד גייט ער אין חדר מיט? א בלויע. אוו טאטי האט ארויסגעווארפן יענקי. איך קען נישט וויסן פארוואס, מסתם האט ער נישט געוואלט ארויסטראגן די גארבעדזש, עפעס האט ער געטון. א יונגל פון אכט יאר אלט, צען יאר אלט, צוועלף יאר אלט, קען נישט טראכטן קיין איין מינוט וואס, ער האט געטון א עבירה אז ס'קומט אים ארויס ווארפן פון שטוב. איף יו טראו יור טשיילד אוט, יור גאנא לוק, איף יו וואנט טו בי אנעסט וויט יורסעלף וויטאוט יור גאווה, יור גאנא ריעלייז דעט די סיקס יאר אולד, די עיט יאר אולד גרעידס אר גאוינג דאון. דער קינד איז נאט דואינג וועל. טעראפיסטס האבן רעפארטעד דעט די טעראפי דעי העוו טו דא אן די אדער קידס ביקאוז דיס טשיילד איז נאט אין די האוז איז מאטש ווארס דען קיפינג דיס טשיילד עט האום סאו צו קומען זאגן א בלענקעט סטעיטמענט אז ס'עפעקט נישט די אנדערע קינדער איטס א ליי ס'עפעקט אלעס עפעקט דיינע קינדער איף חס ושלום א מאמע האט א טאטע האט יענע מחלה אדער ס'איז געווען עניטינג עלס אין שטוב אדער א באבע און א זיידע וואס איז נישט געזונט אדער א דיווארס אדער א שוועסטער איז געווארן דיווארסט איז אויך דא די זעלבע פראבלעימען נאר מען קען עס נישט בלעימען אויף קיינעם, סאו זאג באהאלט דיווארסד אינדערהיים, וואס האט פראבלעם וואס האט מיטגעברענגט נאך צוויי קינדער, נאך געברענגט פיר קינדער און די פראבלעם, און מען שיקט זיך ארום מיט א ספאוס און ס'טוט זיך אלע, דאס האט קיינעם נישט איינגעפאלן אז די קליינע מיידל וואס איז געווארן יעצט ניינצן יאר אלט וואס האט שוין איין קינד און זי גייט דא אריינברענגן כאאס אין שטוב אז זי זאל מען ארויסווארפן, אבער דער מיט די שמאלע הויזן אים מוז מען ארויסווארפן. סאו די פעקט אוו די מעטער איז, יא ס'האט טשעינדזשד דיין שטוב. כ'מוז זיין אפען, יא ס'האט טשעינדזשד דיין שטוב. נאו יו העוו טו וועי אפ נאו. האו אר דיס קידס גאוינג טו גראו פרום די עקספיריענס און איטס ווערי אימפארטענט טו אדרעס דיס. א טאטע פלאס א מאמע וואס האט עכט ליב זיין קינד מער ווי ער האט זיך אליין ליב, וועט אייביג האלטן זיין קינד אין שטוב און איך האב בעקינג פון יעדע רב. יעדער רב כמעט, זאג נישט, ס'איז דא רבנים וואס זאגן ליסטן זאל זיך צושטעלן, זאל זיין אין זיין שטוב, זאל האבן אביסל אנדערע מהלכים, איך קעיר שוין אויך נישט וועגן א מהלך, איך קעיר שוין אויך צו געבן סופארט און הדרכה און אנדערסטענדינג א טשיילד, יעדע איינער איז גאוינג צו זיין דעת תורה עניוועי, איך איך מיש מיך נישט אריין ווער זיין דעת תורה איז, איך פרעג אים נישט פריער, ער דארף נישט קומען מיט קיין בריוו פון זיין רב צו קענען קומען צו אונזער שבת, ער דארף נישט קיין הכשר, ער קען זיין וויאזוי ער גייט, ווי ער גייט אנגעטון, וויאזוי ער קומט, וויאזוי ער גייט, כ'קען זאגן אז א גרויסע א חלק פון די עלטערן וואס קומען קענען אליינס, זייער עלטערן אליין וואלטן געדארפט קומען, אבער באטאם ליין איז. מען קען, און דו קענסט מן הסתם זען ווי די דעת תורה האט זיך געטוישט ווען יענער רבי האט געהאט א אייניקל וואס. ס'איז יא, ס'איז א באזונדערע קאנווערסעישן, באט די מעין טינג וואס איך וויל ארויסברענגען איז, אז ס'איז נאך קיינעם נישט פון האלטן א קינד אין שטוב זאל עס עכט עכט עכט האבן א השפעה. ס'האט א השפעה. באט אין א טויבעדיגע וועג. אויב א טאטע און א מאמע קענען זאגן פאר זייער קינד, איך העל פאר גארנישט דיך ארויסווארפן, ס'נישטא קיין עד כאן, ווייסט די עד כאן סאנג וואס ליפא זינגט? ביז דא גיי איך און נישט ארויס פון שטוב. דו בלייבסט ביי מיר. דו מוזט בלייבן ביי מיר, איך וועל דיר זאגן רבי יעקב האט אזוי געהאלטן, סאטמאר רב זכרונו לברכה האט אזוי געהאלטן, באבוב רב זכרונו לברכה האט אזוי געהאלטן, איך קען גענוג פון אזאנע מעשות, וויטש איז די פעקט אוו די מעטער איז, מען האט געהאלטן א קינד אין שטוב, מען האט עס געטון ריכטיג, פארשטייט זיך, דו דארפסט האבן סייענס, ס'איז דא א מהלך וואס דו טוסט מיט דיין קינד, און אז דו ווייזט דיין קינד איך האב דיך ליב און איך וועל טון וואס איך קען, דיין קינד גייט זיכער נישט קודם כל וועלן קאליע מאכן אנדערע קינדער, זיכער נישט, א קינד וואס האט א ליבשאפט צו זיינע עלטערן צו זיינע קינדער ווילן אז די אנדערע קינדער זאלן וואקסן, א קיד איז נאט גאוינג אףף די דרך ביקאוז הי דאזענט בעליוו ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, הי איז העווינג סטראגעלס ביקאוז אף איט, ביקאוז הי איז אין פעין. דעטס די לאסט אן אן היז ליסט. סאו ניין, סאו ער זאגט אז דער אמת איז דער אייבערשטער איז א רחום, דער אייבערשטער איז א חנון, וואי עמ איי אין סאו מאטש פעין, סאו היז העווינג א הארד טיים וויט איט, באט ער איז נישט, אפילו ווען ער שרייט אז ער איז עיטיאיסט, איך האב גענומען א בריוו וואס איינער האט געשריבן, א לאנגע בריוו, א לאנגע אימעיל, איך האב עס גענומען, איך האב עס געברענגט צו א טאפ טעראפיסט א רב פון א בית מדרש רבי חיים האלבערשטאם, איך האב עס געשיקט צום סטוטשינער רבי. זיי האבן ביידע געזאגט צוויי ווערטער, קרבן ציבור. זיי האבן זיך נישט אנגעשמועסט, זיי ווייסן נישט, זיי ווייסן אפילו נישט וועגן די מיטינג ביידע פון זיי. ביידע האבן געוויינט ווען זיי האבן עס געליינט, און ביידע האבן געזאגט קרבן ציבור. און יענער האט גערעדט וועגן ער גלייבט נישט דאס און ער גלייבט נישט יענץ און אלעס פיין אלעס וואויל. באט קיינער איז נישט געקומען זאגן, איך האלט מען דארף נעמען דעם מענטש, מען דארף האבן א מיטינג מיט אים, מען דארף אים מסביר זיין. איז דער סטוטשינער אויך אינוואלווד?
געקומען איינמאל שפילן, ס'איז געווען שווער צו געט אהאלד אוו הים באט יא ער ווייסט פונקטליך וואס אונז טוהן מיר. סאו צוריק צו גיין צו דיין קוועשטן וועגן די אנדערע קינדער און איי וואנט טו ריעלי אדרעס איט ביקאוז דיס איז אימפארטענט פאר פיפל טו העיר סיי די קינדער און סיי די עלטערן די אנדערע קינדער די קליינע קינדער ספעציעל דעי העוו א פיפט סענס זיי האבן נישט די גאות דא זיי האבן נישט דעם איך.

קינדער וואס זעהן דאס, פארקערט, זיי וואקסן פון דעם. איך האב עס געזעהן קאונטלעס טיימס ווי קינדער האבן געוואקסן פון דעם. פארקערט, אז א קינד פילט אז מיין טאטע און מאמע זענען ווילינג טו גאו א האנדרעט פערסענט פאר מי עט עני טיים, זיי וואקסן פון דעם. א קינד גייט נישט פון דעם אראפ. צוריק צו גיין צו דיין קוועשאן ריגארדינג די אנדערע קינדער וואס מען זעהט אמאל אז ס'איז יא דא קינדער וואס זענען אראפגעגאנגען פון וועג אין א שטוב. שמעון ראסל איז אדרעסינג איט, ער האט יעצט א נייע בוק וואס הייסט רעיזינג עי לאווינג פעמילי, ס'איז א מורא'דיגע בוק, ס'גייט יעצט היטן די די בוק שעלווס אין די נעקסטע פאר וואכן, איך האב געהאט א ערלי קאפי, איך קען דיר ברענגען א קאפי, ס'איז יעצט אנגעקומען פון שיף די וואך, די פריערדיגע וואך. טשילדרען דעט גאו אף די דרך אדער קידס אין די פעמילי, דעי איטש העוו דער אן דזשערני און איף יו לוק עט דעם יו וויל ריעלייז דעט דעי אלסא העוו סאמטינג דעט העפענד טו דעם, וואי דעי אלסא גאוינג אף די דרך. סאו איטס נאט קאנעקטעד וואן וויט די אדער. יוזשעלי איטס נאט קאנעקטעד. איך האב נאכנישט געטראפן א קעיס וואס איז אלע זענען אראפ פון וועג ווייל ס'איז געווען קאנעקטעד ווייל מ'האט געהאלטן. איך זאג אייביג עלטערן אין די ערלי סטעידזשעס איי העווענט פאונד א טשיילד דעט גאוס אף די דרך ביקאוז דער מאדער וואס נייס טו דעם אדער דער פאדער וואס נייס טו דעם. יא ביקאוז יו קען אלאו דעם טו דו וואטעווער דעי וואנט דער גאנא גאו אף די דרך. סאו וואט קען דעי נאט דו טודעי וואס קען א חסידיש אינגערמאן היינט נישט טוהן

ער געווען א בעל תאווה, ער איז נישט געווען אויף די דרך, ער איז געגאנגען אין בית מדרש, ער האט געטון וואס ער האט געוואלט, ער האט געהאט זיינע תאוות, ער האט זיך געמוטשעט מיט, עגעין, ער איז מסתבר אויך סאמבאדי וואס וואס הערט, באט ער איז סמארט אינאף טו סעי וואס כ'האב נאך געווען אין די משוגענער פון שטאט אויכעט. א קיד דעטס גאוינג אף דע דרך, די מאר יו סי א קיד אין סעווען עלעווען אר יו סי דעם אין זום אר יו סי דעם אין מאנסי אין די געז סטעישאן דארטן מיט די טעטוס מיט די פירסינגס,

איך האב אייביג געהאלפן מענטשן, איך פלעג דעליווערן עונג שבת פאר הרב דויטש, איך האב אייביג געטון זאכן צו העלפן אנדערע מענטשן, זייט איך בין א בחור, איך האב געהאלפן בחורים קריגן טיקעטס צו קומען קיין אמעריקע צו די רב, דאס איך האב געהאלפן יתומים אייביג, ס'איז נישט געווען פאר דאס, סאו איך בין אריין אין די פרשה, איך האב גערופן מיין חבר, איך האב געזאגט איך האב געהערט דו מוטשעסט זיך מיט א קינד, איך וויל דיך העלפן, איך וויל דיך זאגן וואס צו טון, ב ב ב, איך האב אים טאקע געהאלפן, איט וואז א ווערי גוד סיטועישאן, באט איי ריעלייזד פראם טאלקינג טו הים, דעט, לייק יו סעד, הו אר יו, הי נעווער סעד איט טו מי, הי איז ווערי ווערי איידל אין דעט וועג, און ער איז זייער דאנקבאר איך האב עס געטוהן, באט וואט איי ריעלייזד דעט איט וואז ווערי הארד פאר מי טו מאוו הים פראם העיר טו העיר, ווען איי וואז ערעדי דיעלינג וויט פערענטס, איי מין עז א קאוטש אין די מענעדזשמענט אין סאו מעני יערס בינג טרעינד עז א קאוטש, איי וואז עיבעל טו העלפ מעני מעני פעמיליס סינס איי סטארטעד, און עי לאט אוו דעם די קידס אר פרום טודעי ביקאוס אוו איט, באט איי ריעלייזד פאר מי טו קאם טו יו טו טריי טו העלפ יו ווען יו נאט רעדי,

אנלאוד טערעפי איז אויך נאכנישט אנגעהויבן סאו דעטס וואט איט איז.
די די מענטשן קומען נאכאמאל און נאכאמאל צום שבת. די אלע ארגאניזעישאנס מאכן מאכן שבתון'ס איז פשוט ווייל איינמאל א יאר מען נעמט א קינד נעבעך וואס א עלטערן וואס האבן נעבעך א נישט געזונט קינד מאכט א שבתון סאו מען נעמט זיי אוועק פון זייער פראבלעם מען גיבט עס אביסל א וויקענד עוועי דא איז עס נישט די וועג ס'איז דא איז עס דו געטסט א לעקטשער וויאזוי צו דיעלן מיטן אישו וואס דו האסט א גאנץ יאר. ס'איז א פאוקעס.
עקזעקטלי סאו דער מענטש קומט יעדעס יעדעס יאר וואס ער האט א אפערטוניטי קומט ער נאכאמאל ביקאוז דעיר אר ניו טינגס באט די קינד האט זיך מיט די יאר האט ער זיך געטשעינדזשט איים סארי ער האט עפעס מיטגענומען פונעם פריערדיגן שבת און ער קומט עס דיסקאסן די נעקסטע שבת אז ס'האט מיר געהאלפן די לעצטע יאר אדער האו דאס דיס ווארק. סאו די טרוט אוו די מעטער איז איטס א ווערי ווערי גוד קוועשן איי נעווער טאוט אוו איט באט איל טעל יו וואט העפענס.

וואס די מענטאליטי, סאו דער איז נאו קאמיוניטי אוטסייד אוו קשר נפשי, סאו דעי בילד א קאמיוניטי און דעי קיפ אן קאמינג בעק, סאו ס'איז נישט ווייל זיי גייען קומען דיסקאסן, די שבת אליין איז א לייף אלטערינג שבת, סאו איינער קומט אן און ער איז דארט אויף שבת און ער טרעפט מענטשן אים צו רעדן, ער קריגט אנדערע טרעינינגס, איך האב אנדערע מיני רעדנערס יעדע מאל איך ברענג אריין אנדערע רעדנערס, פארשטייט זיך די קי נאוט חברה זענען רוב מאל בערך די זעלבע, באט איים אלוועיס ברינגינג אין ניו פיפל און דיפרענט טאפיקס, איינמאל איז געווען די איידיע יוניטי, איינמאל איז געווען די איידיע בינג דאס, למשל די נעקסטע כ'מיין נאך איך וויל רעדן וועגן פארגיוונעס, פארגיוו יורסעלף, פארגיוו אדערס, ס'דא ס'דא קאנסעפטס אונז גייען מיר אדורך איבער די שבת, אין ארץ ישראל עס גייט זיין די האל קאנסעפט איז אבאוט בינג אוטענטיק, אוטענטיק דזשו, נישט

סאו יעדע שבת איז אנדערש, יעדע מאל איז דא אנדערע איידיעס, אנדערע קאנסעפטס, איך טריי צו ברענגען נייע איידיעס יעדע מאל. לעצטע מאל האבן אונז געמאכט א פלעי וואס איז געגאנגען ביז פיר אזייגער אינדערפרי, אונז האבן געהאט מורא'דיגע גוטע עקטערס, ברוך בער וויינבערגער איז געווען די מאמע, אייזיק לייב מילער איז געווען די טאטע, ליפא שמעלצער איז געווען די קאפ, די קינד איז אראפגעגאנגען פון וועג, וואי וואי דזשעיקאבסאן איז געווען איינער פון די רבנים.

סאו וויפיל יאר איז עס שוין אין אפערעישן די גאנצע? זייט טו טאוזענד סעווענטין. אה, ס'איז טאקע זייער ניי. סאו יו דאנט העוו עני סטאטיסטיקס וויפיל וויפיל יארן ס'נעמט די עווערידזש פערענט, די עווערידזש פערענט אדורכצוגיין די גאנצע סיסטעם?

און ער איז פארט פון עס. ער קען זיך קיינמאל נישט זעהן אינדרויסן. דאס איז זיין קאמיונעטי היינט. דו פרעגסט אים אויס זיינע קינדער, ער האט נישט קיינעם, דאס איז זיין קאמיונעטי. סאו, איך זאג נישט אז מען דארף זיין סיינט אפ און זיך אנצאלן א מעמבערשיפ, אונז האבן ברוך השם נישט קיין מעמבערשיפ און אונז האבן נישט קיין מאנטלי פיס און קיין זאכן, באט איף סאמבאדי העז א קאמיונעטי און ער פיהלט הי איז פארט אוו איט, ער האט אנדערע קינדער און ער זארגט זיך און ער וויל פיהלן ער האט ערגעץ ווי ער קען רעדן, דיס העז א מעלה טו איט, דיס איז אן דיס סייד. צוריק צו גיין צו דיין פריערדיגע קוועשטען, כ'ווייס נישט וויפיל עלטערן וואס זענען צוריקגעקומען וואס די קינדער היינט ברוך השם אר דואינג ווערי וועל. איך האב א איך האב א בחור מערצט השם ער איז א אינגערמאן היינט, כ'מיין ס'איז נישט אפיציעל אינדערויסן דאס אבער האופפולי גייט ער קומען אין ארץ ישראל אלס א סורפרייז, גייט קומען רעדן, ער האט שוין חתונה געהאט, ער גייט קומען רעדן דארטן. אונז האמיר געהאט פון פון לונדון איינמאל איז געקומען א אינגערמאן ער איז געווען קאמפליטלי אףף, ער האט גערעדט פרייטאגס נאכט, ער האט נישט געוואלט ווערן רעקארדעד, ער האט גערעדט צוואַנציק מינוט פרייטאגס נאכט נאך די סעודה, אונז האבן געהאט צוויי מאל בוחרים, די ערשטע מאל איז געווען א בחור וואס האט גערעדט איטס אלסא אוט, דני בן נון'ס איטס אוט, יו קען העוו איט, יו קען העוו דעט רעקארדינג, ווי ער רעדט וועגן זיין אייגענע עקספיריענס, און היז פערענטס העלפד אים סטעי אלייוו, ענד הי'ז טודעי פרום, ער וואוינט אין מאנסי. סאו, און דאן צו מיט א ליבאוויטשע בחור זי ע קען מען רעדן, ער האט גערעדט צוואַנציק מינוט פון אונז נאכט גלייך פאר זיין חתונה, קלין, קאמפליטלי קלין, ער איז געווען אויף דראגס, ער איז געווען אויף אלעס, סאו דזשאסט טו גיוו יו די אנדערסטענדינג דעט קידס דא קאם בעק, איטש טשיילד איז דיפרענט, דיפענדס ווען דעי גאו אף, סאו איף יו העוו קידס גאוינג אף עט די אולדער עידזשעס, איטס מאטש הארדער, ביקאויז דעי אר אינטעלעקטשועלי אולדער.

איטס די סעים איידיע, איף יו העוו סאמטינג פעסטערינג סינס יור סיקס יערס אולד, ענד סאמבאדי דיד סאמטינג טו יו פאר מאי ווען יוון, ענד נאו דעי דאנט איווען רימעמבער אבאוט איט, ענד נאו דער טווענטי פייוו יערס אולד ענד דער גאוינג אף די דרך ביקאוס דעי טינק דעט אידישקייט איז נאט ווארקינג פאר דעם ענימאר, לייק אלל אוו א סאדען לייק העלאו איטס ביפאר איט ווארקט נאו איטס נאט ווארקינג פאר יו, סאו דעי גאו אף די דרך, איט קען טעיק טען יערס, איט קען טעיק טוועלוו יערס אר פיפטין יערס טיל דעי קאם בעק קאמפליטלי. ווי'וו סין מאטש בעטער טורנאוטס, מין איך האב געהאט א יונגערמאן ביי אן אסיפה אין מאנסי וועגן קידס זאלן נישט אראפגיין פון וועג, א חשוב'ע יונגערמאן מיט די גאנצע לבוש, ער זאגט מיך איך בין געווען ביי דיין שבת. איך האב נישט געדענקט, ווייסט, דעמאלטס האבן אונז געהאט זעקס הונדערט און דרײַסיק עלטערן ביי אונזער שבת נאמבער טו, און ער זאגט מיך אז איך האב געהאט צוויי קינדער אף די דרך, כ'האב אים אנגעהויבן צו שוינען, איך האב געמיינט אז זיי זענען געשטארבן נעבעך. ער האט געהאט. לייק האו דו יו העוו די טורן אראונד לייק געהאט. ער זאגט מיין עלטערע איז אראפ פון וועג. געווען קאמפליטלי אףף. ער האט היינט ברוך השם חתונה געהאט. זאגט ער זעט נישט אויס ווי מיך און דיך אבער ברוך השם ער האט חתונה געהאט ער איז פרום. היט שבת ער עסט כשר'ס איך בין העפי. ס'איז א אינגערמאן אין מאנרא. און א עסקן. פאר דעם איז ער געווען ביי די מיטינג. איך האב נישט געוואוסט אז ער איז דארט. איך מיין איך האב נישט געוואוסט ווער ער איז. מיין צווייטע זון האט זיך גענומען צו גליטשן. האט ער געזאגט אה, איך דארף עפעס זען צו טון פאר ער גייט אראפ, בין איך געגאנגען צו ענקער שבת, מ'האט מיך אנגענומען, ברוך השם מיין זון איז היינט א בחור מצוין אין ישיבה. און אונז האבן אסאך אזאנע קעיסעס, נישט אז דאס איז די רוב, מען האט אסאך געדאווענט, אסאך געוויינט ביי די לעכט, און ס'איז דא אזאנע קעיסעס וואס די קינדער זענען פרום. איך האב א משפחה מיינע וואס די אינגערמאן איז געקומען צו אונזער שבת, זיין זון האט דריי יאר נישט געלייגט קיין תפילין. איך האב געספאנסערט ער זאל קומען פאר שבת, איך האב געצאלט דערפאר. די ערשטע שבתון. כ'האב געהאט פינף נייע קאפלס וואס זענען נישט געווען פארט פון אונזער טיעם, איך האב זיי געברענגט אויף שבת, איך האב זיי געלאזט קומען. זיין זון ברוך השם האט חתונה געהאט, בעיסיקלי פרום, וואס אונז קען מען רופן פרום. די שוועסטער האט א טיטשער געזאגט די סקול וואוד העוו בין בעטער אף וויטאוט יו.

באט דעטס דעטס וואט ווי סי ווען ווי דא די רייט טינג, ווי דא די ווארק. איך זיץ און איך איך בין נאם ווייל איך קען מיך נישט אריינלייגן אין קיין סיטואשען פון א טאטע וואס גייט דאס נעבעך דורך באט א טאטע וואס גייט דאס דורך דאס הרג'ט זיין מוט צו גיין אין די ארבעט, ס'הרג'ט זיין, ס'איז נישט, ס'הרג'ט זיין שטוב און ער גייט און ער נעמט, ער גייט ארויסווארפן דאס קינד, ס'גייט ווערן, אלעס גייט ווערן געפיקסט, אלעס ארום אים טוישט זיך, ארום ארום די עלטערן. טווענטי פאר סעווען, טראסט מי, דער וואס דער ווער דעיס דעט איי דידענט סליפ עט נייט, נאט דעט איי סליפ נאו מאטש מאר, איי סליפ בערך דריי פיר שעה א נאכט, באט איי וואס נערוועס, יו ווען יו דיעל וויט א טשיילד דעט יו דאונט נאו וואט די נעקסט מאוו איז גאוינג טו בי. עמ איי גאנא געט א פאון קאל? עמ איי גאנא געט א פאון קאל טרי אקלאק אין די מארנינג דעט די קיד איז נאט העיר ענימאר? ברוך השם איי דידענט העוו טו דיעל וויט דעט באט יעס פערענטס אר דיעלינג וויט קידס אן דראגס איטס ביקאמינג מאר ענד מאר עספעשעלי טודעי די דראגס אר לעיסט אנפארטשענעטלי ענד דעי אווערדאוס פראם דעט.

פאר דראגס און מ'האט אויסגעגעבן קיטס, רוב ארגאניזעישאנס וואס איך האב גערופן דעי קען ברינג טווענטי פייוו קיטס, כ'האב גערופן עמודים איך האב געהאט א קאנעקשאן איך פרעג אים זאג איך דעיוויד קען יו קאם סאנדעי זאגט ער איי העוו טרי אדער דזשאבס דעט סאנדעי איי קענט קאם איי סענד סאמבאדי האו מעני קיטס קען יו ברינג מי עז מעני עז יו וואנט זאג איך אקעי איי העוו א האנדרעד פיפטי פיפל טו האנדרעד פיפל קאמינג אן סאנדעי נאט עוועריבאדי איז גאנא סטעי א לאט אוו דעם מחנכים טיטשערס פערענטס אן א סאנדעי צוויי טעג פאר יום כיפור ווער גייט בלייבן

זאג איך ווייס אז מ'נוצט עס, איך ווייס די איזרעיליס איך ווייס וואס, דו געב עס אהער, סעיוו די טשיילד'ס לייף. יעצט פון נאך סעיוו מיי טשיילד ביז יעצט האט מען שוין געסעיווט איין יונגל דא אין בארא פארק, איך פרעג נישט קיין נאמען, ס'איז נישט מיין ביזנעס ווער וואס ווי ווען, דיס איז וואטס גאוינג אן טודעי, וויר סעיווינג לייווס, וויר נאט דזשאסט אבאוט אידישקייט, סאו יעס די פערענטס, איטס ווערי ווערי הארד אן די פערענטס, באט איטס איווען הארדער איף דעי דאנט העוו א מהלך. איף דער לאסט ענד דער נאט קאמינג טו שבת לייק דיס ענד דעי העוו נאובאדי טו טאלק טו איטס מאטש הארדער מאטש הארדער כ'האב געהאט א פרוי האט מיך יעצט גערופן פאר איך בין דא געקומען היינט נאכמיטאג האט געפארסט איר טאכטער חתונה צו האבן מ'האבן נישט געוויסט נעבעך די מצב זי וויל קומען צו אונז די שבת וואס איך זאג די טאכטער ליגט א גאנצן טאג אין בעט און טרינקט שיכור, היימישע חסידישע פעמילי, צי זי מעג קומען אויף שבת, זאג איך, קודם כל, פרעג מיך נישט, דו גיי פרעג דיין טאכטער, פרעג די טעראפיסט, מיך זאלסטו נישט פרעגן אזא קשיא. באט יו נאו וואט דעט מינס, מ'האט חתונה געמאכט א קינד, רעבישע אייניקלעך, מיט די טאפ טאפ בחור, חתונה געהאט פאר פיר וואכן זיך גע'גט, און נאו שי איז דראנק אלל דעי. וואלאווינג אין הער פעין. סאו דיז אר די קאלס ווי געט. פארשטייסט?

דעיר נאט די פערענטס, זיי זענען די קינדער פון וועמען מען דילט יעצט. יו עז עז א פערענט אוו א טשיילד לייק דעט, וואט וואוד יו טעל דעט קיד? סאו פירסט אוו אלל, עז א טשיילד דעט דאזענט העוו טשילדרען, אקעי, לאמיר רעדן תכלית, דעי דאונט אנדערסטענד די אינטרינסיק ליבשאפט וואס א טאטע האט צו א קינד. ס'איז נישט דא אזא מין זאך א טאטע האט ליב א קינד, א מאמע האט ליב א קינד. סאו יעס דעי אר אין פעין און דעי מייט עקט אוט און דעי מייט עקט אינאפראפריעטלי און דעי מייט אנשרייען און סטראשענען און אלעס פיין אלעס וואויל באט ס'קומט פון עכט קומט עס פון ליבשאפט. סאו ס'איז נישט דא אזא מין זאך טאטע מאמע האבן דיך נישט ליב. סאו נאו מעטער וואט יו העוו טו נאו דעט יור פערענטס לאוו יו. נאו, איך קען נישט געבן קיין הדרכה פאר א קינד וואס איז אין די מצב וואס ער זאל טון, ביקאוז איי טרייד עט וואן פוינט איי העד עי גרופ קאלד ברידזשינג די געפ וויטש וואס ביפאר איי מעיד שבתון'ס ענד איי טרייד געטינג די קידס טו אנדערסטענד די פערענטס ענד טו העוו א וועי אוו בילדינג דעט טייפ אוו רילעישאנשיפ פראם די קיד בעק טו די פערענטס רוב פון זיי זענען געווען אין זייער פארטיס, אנפארטשענעטלי, טערטי פייוו, פארטי, פארטי פייוו, זענען געקומען צו דעם מיטינג. זיי האבן נישט געהאט קיין רילעישאנשיפ מיט זייער קינדער, מיט זייער עלטערן, און אסאך זענען האלאקאוסט סורווייווער עלטערן, וואס זייער עלטערן זענען געווען פון האלאקאוסט סורווייווערס, סאו זיי ווילן ווייסן נישט ווי צוריקצוקומען צו זייער עלטערן, סאו איטס הארד פאר מיר טו גאו דעט דיירעקשאן צו רעדן צו קינדער וואס זיי זאלן טון, באט

איף דערס נארמאל סמארט פערענטס דעי לאוו יו און דעי קעיר אבאוט יו באט וואט דעי שוד דו די קידס דזשאסט אלסא אנדערסטענד עווערי פערסאן העז א דזשורני די אייבישטער האט דיך אראפגעברענגט אויף די וועלט דו האסט דיין דזשורני און איך האלט פערסאנלי אז מ'דארף האבן שמחת החיים ס'איז אסאך ארבעט מ'דארף ארבעטן אויף זיך אליין אז א מענטש דארף ארבעטן אויף זיך אליין צו וויסן אז באשר הוא שם די אייבישטער האט דיך אויכעט ליב. כ'מיין מ'דארף צוריק גיין צו יואלי ראט'ס דרשות פאר דעם, באט אנפארטשענעטלי אסאך מאל ווען מ'איז געגאנגען אין די מוסדות מ'האט נישט געהערט דאס, מ'האט נאר געהערט די ראשית חכמה מיט די גיהנום, באט צדיקים האבן געזאגט אז ווען די ראשית חכמה וואלט געווען אין די גאס וואלט געווען אסאך גרינגער צו זיין א ערליכע איד. די גאס זעהט מען וואס מ'זעהט אין די גאס, אין ראשית חכמה זעהט מען די גיהנום, סאו עס ארבעט נישט. באט די פעקט אוו די מעטער איז אז אונז זעמער א חלק אלוקי ממעל, אזוי ווי YY האט לעצטנס גערעדט א דרשה איך ווייס נישט ווי ער האט עס געזאגט, אונז דארפן וויסן די אייבערשטער האט אונז ליב ווי אונז זעמער, און אונז דארפן וויסן אז אין אונזער קארענט מצב שם אתה, עס שטייט דארטן ואציעה שמים שם אתה, די אייבערשטער איז דארט מיט דיך ווי דו ביסט אין די מצב, איווען איף יו אר אין די ווארסט סיטואשען, כ'בין געווען אין מאנסי, כ'בין געווען אין מאנסי, יא אפילו בהסתרה, כ'בין געווען אין מאנסי, האט מיך געטראפן, האט מיר איינער געגעבן א א מראה מקום אז ר' מענדל וויטעפסקער פון די פרי הארץ, ווי ער שרייבט אז פארוואס שטייט אז אז אין צדיקים יכולין לעמוד בו, מקום שבעלי תשובה עומדים. ווייל די אייבערשטער האט נישט געטראסט די צדיק זאל זיין אין די מצב פון אראפגיין אזוי טיף, די נשמה דארף אראפגיין אזוי טיף, ער שרייבט אזאנע טיפע ווערטער אין פרשת שופטים, איך האב עס לעצטנס נאכגעקוקט ווייל איך וויל עס נוצן אין ארץ ישראל, און עס האט אויסגעקומען פונקטליך, איך האב נישט געוואוסט ווי עס איז וועלכע ספר, איך האב פארגעסן וועלכע ספר עס איז געווען, איי העד טו לוק פאר איט, איך געדענק ווי די ספר זעט אויס, עניוועי ברוך השם איי פאונד איט אין א שיעור וואס איך האב געוואוסט איך האב עס דארטן געזען, ענד ער שרייבט אז א מענטש וואס קען נישט מקבל זיין א מענטש אין די מצב איז אסון אין ישראל.

יו קען פיל קאמפארטעבל און קאם און ענדזשוי און ליוו יור לייף און יו דאנט העוו טו יוז דרינקינג אר דראגס טו נאמב יור לייף, יו קען ריעלי נאמב יור לייף מיט סאם גוד מוזיק און סאם גוד קאמיוניטי און העוו א גוד טיים, סאו נאו און נאו דעט איטס א דזשורני, ווייס אז דו ביסט אין א דזשורני, ס'גייט נישט נעמען איין טאג אויפן צווייטן, ווען איך קוק אויף א קינד און ער לייגט נישט היינט קיין תפילין צו ער טוט נישט. רצון השם יעצט, צו ער קען נישט יעצט גיין דאווענען מנחה, צו ער קען נישט דאווענען שחרית, ער קען נישט אויפשטיין אינדערפרי, נאו דעט איטס פארט אוו יור דזשורני, די אייבערשטער ווייסט דאס אויכעט, דאונט בי הארד אן יורסעלף, נאו דעט דיס איז פארט אוו יור דזשורני.
עס איז אבער דא א קינד וואס וועט פילן אז די מהלך איז נישט עקסעפטעד ביי זיין טאטען.

די סטאטיסטיקס האט געוויזן איז אזוי, ס'איז דא א חילוק צווישן א בחירה, פון איינער וואס איז אין א מצב פון בחירה, פון האבן א סעלפאון, פון קוקן ווי מ'טאר נישט, יעס, איך האלט זייער שטארק אז יעדער דארף האבן א פילטער אויף זייער פאון, איך האב אויך א פילטער אויף מיין פאון. א מענטש דארף האבן גדרים, א מענטש דארף וואטשן וואס ער טוט, ווי ער גייט און מיט וועמען ער גייט. די קוועשאן יו עסקד מי וואז פאר עימיצער וואס איז ריעלי דיפרעסט, וואס גייט אדורך וואס אונז רופן מען ריעלי אין א מצב פון.

און צו זיין טאטע איז נישט עדזשוקעיטעד אדער קען אים נישט עקסעפטן, צו ווייל ס'פאסט אים נישט, צו ווייל ער קען נישט, צו ווייל ער האט נישט קיין דעת תורה וואס געבט אים הדרכה אויף דעם. איך קען נישט טוישן וואס עלטערן גייען טון. איך זאג נישט עלטערן וואס צו טון. איז דא אזא זאך אז דאס קינד זאל זאגן פארן טאטן, טאטי איך בעט דיך, דאונט טראו מי אוועי? זייער סאך קינדער זאגן טאטי, דו ווייסט איז דא איינער אבי פישער איי טינק יו שוד וואטש היז ווידיאוס. סאו איווען דאו מעני יערס עגאו איך זאג פאר אבי איי דאנט לייק די פעקט יו סענדינג אוט דיס ווידיאוס איטס העלפט מעני קידס קאז דעי טאלד די פערענטס יו העוו טו וואטש די ווידיאוס סאם אוו דעם טאלד מי דעי וואטשד איט טוגעדער וויט דעיר פאדער סאו יעס פיפל געט עדיוקעיטעד איך געפין אויס א גאנצע צייט ווי עלטערן זענען געגאנגען יא צו עדיוקעישן האבן יא געהערט ווידיאוס און קיינמאל נישט געקומען צו אונזער שבתים עווריטינג איז פאר פרי אנליין איך זוך נישט צו מאכן געלט אויף זיי סאו איטס הארד איך האב נישט קיין ענסער פאר די עלטערן פאר די קינדער אדער פאר די עלטערן? איך ווייס וואס ארבעט און וואס ארבעט נישט. ס'איז א פאקט. קיין ענטפער האב איך נישט, איך קען נאר טרייען צו העלפן.
דעטס אלל. יו קנאו סאמטינג? בינג אנעסט איז מאר אימפארטענט דען טרייענג טו העוו ען ענסער. אונז אונז ענדיג מיר אייביג דעם דעם עפיסאוד מיט א מעסעדזש פונעם מענטש וואס אונז אינטערוויו מיר. איף דער וואס סיקסטי סעקאנדס. דעט א פערסאן וואלט גיוו יו ענד יו וואלט סעי א מעסעדזש פאר כלל ישראל אדער אדער א מעסעדזש פאר די פערענטס וואס גייען דורך אדער א מעסעדזש פאר די קינדער וואס גייען דאס דורך יו העוו סיקסטי סעקאנדס לוק אינטו דיס קעמרא ענד טאלק טו דעם נאט טו מי. סאו אנפארטשענטלי סיקסטי סעקאנדס וויל נעווער דו דזשאסטיס טו ענסער די קוועסטשאן יו דזשאסט עסקט אס. פאר די עלטערן זאג איך, אזוי ווי ר' גמליאל ראבינאוויטש האט מיך געזאגט אפאר וואכן צוריק און אונז האמיר די ווידעא ווי אלע קומען צוריק, ער האט געזאגט אלע קומען צוריק, דאס איז נאמבער וואן, נאמבער טו, יעדער טאטע זאל קוקן אויף זיין קינד ווי א טויזענטער, ער זאגט זיין טאטע איז אוועק און האט איבערגעלאזט טויזענט אייניקלעך, ער האט געברענגט נאך אפאר אנדערע וואס זענען אוועק מיט פופצן הונדערט מיט צוויי טויזענט אייניקלעך, קוק אויף דיין קינד ווי א טויזענטער, פארשטיי אויכעט אז דער רבונו של עולם האט אים אריינגעלייגט אין דיין שטוב, דו האסט נישט געפיקט דער קינד, רב קאפעלמאן האט געזאגט אז ס'איז נישטא קיין עבירה וואס א טאטע קען טוהן אדער א מענטש קען טוהן ער זאל האבן א עונש צו האבן אזא קינד, דאס איז א נסיון וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, אזוי ווי דו האסט געקוקט אויף אברהם אבינו'ס נסיונות, קוק אויף עס אלס א נסיון וואס דו מוזט דורכגיין די נסיון, ס'איז נישטא קיין אנדערע אפשן. כ'וועל זאגן וואס ר' מיילך בידערמאן האט געזאגט, זאלט איך וואלט איך איז אפיקורסות, מעני פערענטס בלעימען זיך אליין אז זיי האבן געטון עפעס ראנג, איך האב שוין ברוך השם געטראפן הונדערטע עלטערן וואס זענען געווען שלעכט אדער גוט אדער שטרענג אדער גרינג אדער די עלסטע קינד די יונגסטע קינד די מיטל קינד די א יונגל א מיידל חסידישע ליטווישע פון אלע קרייזן דער קינד האט זיין דזשורני ער מוז אדורך גיין זיין דזשורני וואס אונז זעמער אחריות אויף וואס אונז גיימער טון פון דא און ווייטער נישט וואס אונז האמער געטון סאו זאלט איך וואלט איך איז אפיקורסות גאוינג פארווערד האב ליב דיין קינד אנקאנדישאנלי, יא, מענטשן מיינען אז די ווארט אנקאנדישאנעל לאוו איז א טמא'נע ווארט צו נוצן, איי סעי איטס נאט די איזי וועי אוט, איטס די הארד וועי אין, ס'איז זייער שווער ליב צו האבן א קינד ווען דו מיינסט ער איז רעבעלינג אגעינסט יו, און ער זאגט נישט קיין ש'כח, און ער קלינט נישט אויף זיין לאנדרי און זיין שטוב, און ער זאגט דיך נאך אריין, און ער נוצט דיך ברוך השם אלע שמות הנרדפים ווען ער זאגט עס דיך מיט אלע צוקומען צו דעם. איף יו דו די ווארק יו וויל סי רעזאלטס. איף יו דו דיס, זאלסטו וויסן דו ברענגסט משיח דורך די ארבעט וואס דו טוסט. דאס איז צו די עלטערן. קינדער, סטעי סטראנג, יו העוו יור דזשורני, השם געוו יו דעט נסיון. איי דאונט וויש איט אן מיי ביגעסט ענעמי, באט איף יו דו איט, יו וויל געט אוט עהעד. איט טעיקס א לאט אוו פעישענס, באט יו וויל סי נחת. יו קוד